א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים, ס'איז דער צווייטער טאג פון ראש חודש אלול, כ'האב געוואלט מעורר זיין זייער וויכטיג, אזוי ווי יום כיפור קומט דאך שוין נאנט, און יום כיפור איז דאך דא א מצוה פון צו פאסטן, ועניתם את נפשותיכם, און ליידער ליידער די מגיפה האט זיך צוריק אנגעהויבן אויפצואוועקן אין ארץ ישראל אין גרויסן פארמאט, און אין אמעריקע אויכעט, און סיי דער וואס האט עס געהאט סיי ווער ס'האט עס נישט געהאט זאל מאכן זיכער אז ער פרעגט א. דאקטאר צו ער מעג פאסטן יום כיפור, ווייל טאמער טאר ער נישט און ער פאסט איז ער מתחייב בנפשו, ער איז נישט קיין ערליכער נאר ער איז א רשע, און יעצט האט עטס אפאר וואכן, גייטס צום דאקטאר, זאל דער דאקטאר נעמען זיינע טעסט, טוהן וואס ער דארף, און ער זאל דיר געבן א פסק, נאכדעם וועסטו גיין צום רב, און אז דער רב וועט זאגן אז דער דאקטאר איז גערעכט איז זאלסטו אים פאלגן, טאמער נישט גיי צו אן אנדערע רב. דער אייבערשטער האט אונז אזוי געפלאגט די לעצטע מסתם אנדערטהאלבן יאר אז. דער עולם די וואס זענען אין חינוך וויינען אז ס'איז געווארן ממש א מהפכה, עד כדי כך אז איינער א רב האט אנגעזאגט שטילערהייט פאר זיינע מענטשן אז טאמער מען טראגט אן א שידוך פרעגט דעם בחור ווי ער דאווענט, ס'איז צוריק געקומען די ענטפער אז ער דאווענט שוין אינדערהיים, ער איז שוין ער האט שוין גרעדזשועיט די בית מדרש, פארוואס? ווייל ס'הייסט ער האט זיך אויסגעלערנט א האלב יאר אז מען דאווענט אינדערהיים און דווקא וואס א קלענערע מנין אפילו אן א מנין זאל מען דאווענען און הרגל נעשה טבע, זאגט אים אן איינע פון די שענסטע בעלי בתים ביי מיר אין בית מדרש האט געוואלט נעמען א בחור פאר אן איידעם און האט אים געפרעגט ווי ער דאווענט זאגט ער זייט די קאראנע זייט די קאוויד מעשה גיי איך נישט ארויס צום דאווענען היינט גייט ער שוין צו די ארבעט ווייל מען קען שוין יא גיין קליינע צאלן פון מענטשן צו די ארבעט אבער די שילע האט ער שוין פארגעסן דאס האט געמאכט א מוראדיגן חורבן ס'האט געמאכט א חורבן פאר אידישקייט. און עטס דארפטס וויסן בדבר אשר זדו עליהם, איך האב ענק געזאגט, ווארפטס נישט ארויס קיין מענטשן, זענטס נישט קיין באלעבאס, קיינער איז נישט קיין באלעבאס אין א בית מדרש, נאר דער אייבישטער, ווייל דער רבי האט אסאך מאל ארויסגעווארפן דעם אדער יענעם, נאמבער וואן, הו סעז איט וואס רייט, און נאמבער טו, ס'געווען בעלי בתים וואס האבן צוריק גערעדט צו אים, האט ער זיך געטשענדזשעט גראד, ער האט געזאגט אקעי איך ווארף דיך נישט ארויס, איך ווייס א מעשה, אמאל האט געוואוינט א איד דא אין העיווארד סטריט, און ער איז געווען באשריבן אין ניו יארק טיימס, איז פון די סיקריקים ער מוז א גנב'נען סחורות מיט אלעם און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים איינגעזעצט און די רבי האט אים געזאגט אז איך וויל דיך נישט מער האבן אין מיין בית מדרש זאגט ער פאר אים רבי קוקט מיר אין פנים פרעג איך וויל דיך פרעגן עפעס איך וויל אייך פרעגן עפעס מיט וואס האט מיין טאטע געהאנדלט אינדערהיים אויך די גרעניץ אין סאטמאר איז געווען א גרעניץ מ'קען מאכן פרנסה דארט. סיגוט טאקע און סלאטפינע די רבי געטראכט א מינוט און ער זאגט דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן דו ביסט גערעכט ס'איז אזוי אויפגעוואקסן און אזוי האט מען טאקע געלעבט אבער אין אמעריקע וויל איך נישט ס'זאל אנהאלטן ווייל טאמער ס'וועט אנהאלטן איז עס א חילול השם ס'איז דא אזא ארט אז איינער טוט עפעס איז גאנץ אמעריקע ווייסט די גאנצע וועלט ווייסט עס אין צוויי מינוט האט ער געזאגט פארן רבי'ן פיין האט דאס מיר געזאגט וויל איך עס נישט טון מער פארשטייסט די רבי האט איבערגעלאזט אפאר שווענץ אונטער זיך אפאר רשעים שקצים דאס האבן זיי זיך אויסגעלערנט פון רבי'ן אז ארויסווארפן מעג מען, קוקט נישט ווער, וואס און ווען, און דעטס איט, מען ווארפט ארויס, כאפט אים, מען שרייבט יענעם א בריוו, מען מאכט א איסור אויף אים, א חרם און גיי ארויס, ווער, כ'מיין ווער זענט עטס, ווער האט ער געגעבן דעם אטאריטעט, יעצט איז דא זייער אסאך וואס זיי באצאלן א ביטערע פרייז, אסאך רבנים קאלן אפ, ווי איך האב נישט געמיינט דיך ארויסצואווארפן און איך האב דיך נישט ארויסגעווארפן און איך האב נישט געלייגט א חרם ממש, ס'איז נישט געווען קיין לעכט און ס'איז נישט געווען דאס און ס'איז נישט געווען יענץ, זאג איך אים, איך ווייס נישט וואס דו האסט געטון, דו האסט גענומען א מענטש און דו האסט אים צושטערט זיין גאנצן מנוחה און זיין גאנצע הויזגעזינד, כ'מיין ווער זענט עטס דאס צו טון? עניוועי, סאו עטס טוהטס ווייטער. יעצט, איך האב אייביג מסביר געווען אז עטס לעבטס אין א גרויסן טעות, פארוואס? כ'האב מסביר געווען אזוי, ווען דער האטליין ווערט געמאכט אין סק. סקווערע בית מדרש אויף קליימער סטריט און ס'איז דארט נאך דא א שטיקל פראבלעם ווייל יעצט ווילסטו עס נישט קענט עטס ארויסווארפן יענעם, די האטליין איז אינגאנצן נישט געמאכט אין שול, ס'איז געמאכט אין די גאס אדער אינדערהיים, נישט געמאכט אין קיין שול, און וואס האט עטס אויפגעטון? ס'האט עטס אזויפיל אויפגעטון, איך האב אייך שוין געזאגט עטס וועטס נאך פילן מיינע מכות, הא עטס גייטס עס ערשט יעצט אנהייבן צו פילן, משה דוד נידריקמאן זיין גאט איז געשטארבן, ס'איז געפייגערט. דער מענטש וועם ער האט געוואוט אזויפיל יארן, כ'ווייס נישט וויפיל יאר ער איז שוין געווען אין איין צי, אויף דעם האבן מיר אונז אלע געווארט, איך האב זיי געזאגט, זעסט אמעריקע מיט טשיינע, ביידע זענען זייער שטארקע לענדער, אבער מען דארף ווארטן וואס דא וועט זיך אויסקאכן, ס'איז נאכנישט אזוי פשוט, איז למעשה דארף מען ווארטן וואס ס'וועט זיך אויסקאכן פון די מלחמה אויכעט, האסט ארויסגעווארפן יענעם, יענער זיצט נישט מיט צוזאמגעלייגטע הענט, ווייל יענער האלט אז עטס זענטס נישט גערעכט, יענער האלט יעצט ערשט וועלן ארויסגעבן א ביכל אויף אלעם וואס דא איז פארגעגאנגען מיט די חאזעריי. יענער האלט ערשט יעצט ביי די אלף, עטס האט שוין געענדיגט וואס? ער איז שוין נישט דא? נו נו וועט ער ארויסגעבן א ביכל מיט אלע שייגעץ שטיק וויאזוי מען האט זיך דא אויפגעפירט, נישט נאר דער המון עם, נאר אפילו די חשובים, די מלמדים, די רבנים, די דיינים, האהא, יו גאנע סטיל דאס נאך פילן וואס דאס הייסט, ווייל איך האב מיך נישט געשלאגן פאר ענק, איך האב נישט מיט ענק גארנישט, איך האב מיך געשלאגן, איך האב געהאלטן אז ס'מוז זיין א קלין קאמיוניטי, און ס'וועט ענק גארנישט העלפן. עטס מיך שלאגן, וועל איך ערלעדיגן אז מען וועט ענק איינזעצן זיי, דאס וועט נישט גיין מער, די זאכן וואס עטס האטס געטוהן און די פאליס איז געווען מיט ענק, דאס ארבעט נישט מער, איך האב ענק געזאגט, איט דזשאסט טאק טיים, עס האט גענומען צייט, און ברוך השם אנגעקומען צו די גרעסטע פענסטער, יעצט איך וויל ענק פרעגן א הייפאטעטיקל שאלה, ווער זאגט אז די גאווערמענט מוז ענק געבן די ישיבה פאנדס, די קאלעדזש פאנדס, מיט די לאנטש פראגרעמס, פארוואס קען נישט די ישיבה האנדלען דירעקט מיטן לאוקעל ענד יוזער אזוי ווי איך האב עס שוין איינגעפירט ס'האלט שוין ביי די דריטע סטעיט ווי מ'געט עס שוין אזוי איינס איז אין קליוולענד דאס צווייטע איז א אנדערע שטאט איך וויל נאכנישט זאגן ווייל דארטן האלט זיך יעצט אינמיטן דעוועלאפן און אויף די דריטע סטעיט האלט מען שוין יעצט פרעג די גאווערמענט ווי שטייט דאס געשריבן אז עטס מוזטס האנדלען מיט די גנבים זענען גנבים גזלנים וואס האבן אונז קיינמאל נישט געגעבן וואס ס'קומט זיך אונז ס'דא צענדליגע בחורים וואס האבן חתונה געהאט און געגאנגען זיי האבן זיך געוואלט לערנען א פאך און די סוף איז געווען אז מען האט זיך געזאגט יור בענעפיטס זענען עקזאסטעד, שרייט יענער זייט ווען, ווייז מיר א ניקל וואס האט עס מיר געגעבן, האט מען אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, זעט מען ס'איז אלעס פראוד, אלע פראגרעמס איז פראוד, און זיי הייבן עס אן צו פארשטיין, און די סוף גייט זיין זיי גייען האנדלען מיטן לאקעל ענד יוזער, דו באקומסט שכר לימוד? פיין, אזוי ווי באקומסט א וועלפעיר טשעק אזוי וועט מען דיר געבן שכר לימוד טשעקס, און דו וועסט עס געבן פאר די ישיבה. עטס וועט זען אז דער סיר הבשר איז דימינישט, ס'איז נישט דא מער. דאס וואס עטס האטס ענק איינגערעדט אז מיט דעם וועט מען שוין לעבן ביז משיח קומט און מען קען יעדן שלאגן און הרג'ענען און מען קען מיט יעדן טון וואס מען וויל, דאס וועט זיך ענדיגן. וואטשן צו. איך האב ענק געזאגט, איך האב א לאנגן וועג, אבער איך גיי שטייט. איך גיי דאס נישט צולאזן וואס עטס האטס געטון. מען האט אפגערעיפט יעדן יונגל מיט יעדן מיידל און נאכדעם וואס האט מען געטון? איז א ליגנער האט מען אים ארויסגעווארפן. ניין ניין ניין ניין דאס וועט נישט געשען מער. היינט ברוך השם אויף אזויפיל האט מען גע'פועל'ט אז יעדעס קינד האט א האט א א מייק ער קען רעדן און מענטשן הערן אים, און זעהסט דאך סאיז געווארן א א אנדערע קאמיוניטי, כאטשיג מדרייט זיך שוין די גאס אזויפיל חדשים, אבער צוגיין צו א יונגל און בעל כרחך אים מענה זיין, דאס איז נישט דא. ס'דא מיידלעך האבן זיך געדרייט אין די האל ביי זיין הויז, יא, און די בחור האבן זיך אויך געדרייט, און עס איז געקומען צו צו זאכן וואס האט נישט געטארט, אבער יו דזשאסט דאנט וואלק אווער טו א טשיילד און מען כאפט אים אן, מען רייסט אים אויף דעם הינטן, מען שטופט אים אריין אין פיסק, מען טוט מיט אים וואס מען וויל, און דער חשבון איז, דער יונגעל אים פעלט דאך א שרויף, ער איז דאך משוגע, נאך זיין טאטע איז געווען משוגע, דאס הערט זיך יעצט אויף. עטס ווייסט נישט, איך האב ענק געזאגט אז סגייט זיך אויפהערן, כוויל נאר נישט רעדן צופיל פאראויס ווייל דו ווייסט דאך א מענטש קען נישט וויסן, זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי זענען דעמאקראטן, זיי וועלן יעדן הייסן וואוטן פאר דעמאקראטן, די גאווערמענט אליין האט זיי שוין געזאגט איך זעה אז קיינער פאלגט ענק נישט, אויב פאלגן פאלגט מען נחום ראזענבערג, זיי ווייסן זיי זענען אויף ביטערע צרות, משה דוד נידערמאן'ס גאט האט פארלוירן נאך כ'מיין פופציג יאר איז ער געווען צו וויפיל, און ס'ארבעט נישט אזוי, מ'האט שוין אלעס געגנבעט און אלעס געטוהן אבער. עס האט זיך געענדיגט און עס וועט זיך נאך ענדיגן אויך. עס וועט זיך ענדיגן. איך האב געזאגט די גאווערמענט לאו חורא גנב אלא עכברא גנב. די גמרא זאגט אז דו זעסט א לאך אין א הויז עס דרייען זיך מייז איז נישט דער עכברא איז דער גנב נאר די לאך איז דער גנב ווייל דו האסט געלאזט א לאך לאו עכברא גנב אלא חורא גנב. דו האסט נישט געטארט לאזן א לאך. אוודאי אז ס'איז דא א לאך וועט אריין. קומען דער עכבר, ער האט שוין עס געטוהן אלעס און געגעבן פארן עולם, איך האב עס שוין אסאך מאל מסביר געווען אויכעט, ס'איז אזוי משוגע, מען טאר נישט אנרירן א קינד, פיין, מען טאר נישט אנרירן א מייד, פיין, אלעס איז גוט, נאר ביז אהין מעג מען טוהן אלעס, א יונגל קען האבן א רעכט צו ווערן א מיידל, א מיידל קען האבן א רעכט צו ווערן א יונגל, אז ער האט א שלעכטן געדאנק. טאר מען אים אפילו נישט זאגן אז דאס איז נישט קיין גוטער געדאנק, פארקערט ס'איז נישט מער ווי נארמאל. יא, עטס פירטס אריין די וועלט אין דרעט אריין. און יעצט איז שוין געקומען דער גאוה דעלי', רבונו של עולם האט ארויפגעשטעלט אזא שווערע מצב אויף אמעריקע און ס'גייט ענק שוין נישט אזוי גוט, עטס האטס געמיינט עטס די גרעסטע די שטערקסטע, ס'איז גארנישט ס'איז דא אנדערע זענען אויכעט גרויס און שטארק און אמעריקע האט נאך קיין מלחמה נישט געווינען ביז יעצט, איך דענק ווען ס'איז געווען די מלחמה אין קאריע און דא און דארט, יארן געשלאגן זיך. געפאמפט גרויס געלט פון די גאווערמענט און נאכדעם ארויס געגאנגען קומען אן אנדערע פרעזידענט ער האט עס ער האט צוריק גענומען די מלחמה האט אבער נישט געווינען נאך קיין מלחמה ווייז מיר איין מלחמה וואס מען האט געווינען און דאס אלעס קומט פאר שטאטס אז דער איד זאל זיין דער וואס ער זאגט פארן גוי די שבע מצוות בני נח און אז אונז זעמער מחיוב דאס צו האלטן ווען נישט זעמער אין סכנת נפשות שטאטס דאס צו טוהן טוען מיר דאס נישט נע ווער ברויך עס ווי גייט עס געטס אונז דאס געלט. משה דוד, וואס וועסטו טון מיט אזויפיל געלט? האסטו כבישים דערמיט? ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג ווייעך פאר טוילעט פעיפער, דעס וועטס עטס זיך איינמאל פאר אלעמאל אויסלערנען, עטס זענטס נישט באלעבאס, נישט אין די שטאט, אדער נישט אין אמעריקע, און עטס זענטס נישט קיין בעל הבתים אויף קיינעם, יעדער קען האלטן וואס ער וויל וויפיל ער וויל, נאר חילול השם טאר מען נישט מאכן, מען האט צוגענומען דאס געלט וואס מען געט פאר די קינדער פאר חינוך, מען נוצט עס מען זאל מאכן מלחמות מיט די ציונים, און מען נוצט עס פאר נאך אזאלכע שטותים. און משה דוד בויעט זיך הייזער מיט אלע פאליטישענס, קיינער נישט ארויס קיין ארעם מאן פון די אלע זאכן, סא עטס האטס געמיינט טאקע אז יעדער וועט זיך לאזן? ס'וועט קומען א צייט וואס יעדער וועט ווערן א מוסר, וואטש ענד סי, ווייל דער עולם איז מורא'דיג פעד אפ, דאס איז געלט וואס מ'געט פאר די בחורים מיט די יונגלעך, און אויכעט פאר די מיידלעך, ווי קומט עטס אריין צו לייגן א האנט אין דעם? יעצט אמאל האט מען אונז איינגערעדט מ'טאר נישט אויסזאגן פארן גוי. ווייל דאס האט עפעס א נאמען, איך מיין ס'הייסט מסירה, ווי איך האב געלערנט אמאל אין מסכת גיטין עדי מסירה כרתי עדי חתימה כרתי, סא עטס האטס געמיינט אז עטס וועטס יעדן קענען פארדרייען דעם קאפ ביז משיח וועט קומען, עטס האטס נישט געכאפט אז ס'וועט קומען איינער און ער וועט זאגן אנטשולדיגט איך בין בארעכטיגט צו דעם געלט און איך וויל זייער שטארק מ'זאל מיר געבן דאס וואס ס'קומט מיר, און אז נישט זאל איך זאגן די גאווערמענט אז איך האב גארנישט באקומען, איך קען נישט באצאלן מיין שכר לימוד, עטס האטס עניוועי געדארפט וויסן אז א גניבה. וואס איז פאר מערערע מענטשן, דא איז דאך געווען הונדערטער מוסדות, און נישט הונדערטער נאר טויזענטער מוסדות אינוואלווד, אמאל גייט עס פלאצן נישט בלייבן שטיל אויף אייביג, און אז עטס האטס ענק דאס נישט אויסגעלערנט, עטס האטס מיך געכאפט און מיך ארויסגעווארפן, און ווי ביסטו אבער אנגעקומען, דאס וואס איך וויל פארשטיין, ענזל שטערן מיט דעם יצחק לבנה שטערן, מיט דעם עלפערט וועלפערט, ווי זענט עטס יעצט אנגעקומען, ס'גייט ענק בעסער היינט ווי ס'איז ענק געגאנגען ביז יעצט? ניין, איך האב יעדן אויסגעלערנט, דאס געלט איז אונזער, קיינער טאר דאס נישט צונעמען, און אז איינער טאטשט דאס געלט זאל ער וויסן, אונז גיימיר דערציילן די גאווערמענט דאט ווי נעווער סא ע פעני פראם איט. און וואס גייסטו יעצט טון? שוין, איך בין שוין נישט אין בית מדרש, כ'האב שוין נישט ווי צו דאווענען, ח, איך זארג מיך טאקע יעצט ווייל פאר ראש השנה איז א גרויסע פראבלעם, ווייל טאמער, ווי מען זאגט, וויל איך האבן א שול ווי צו דאווענען, איז פארסטו אויף ארץ ישראל, מוזטו גיין אין קווארענטין, און עס איז איין פראבלעם. דער צווייטער פראבלעם איז אז דאס צוריקקומען שטעלט מען זיך אויך אריין אין קוואראנטין אויף צוויי וואכן. איינער האט א רעכט די אלע זאכן צו טוהן ווייל ער האט זיך צונק איינגערעדט ווייל אין צייט פון רעבן האט מען ארויסגעווארפן מענטשן. איך ווייס פון איינעם ער האט געלערנט מיט אונז אין ישיבה ער האט דערלאנגט א פראסק אין פנים פאר נתן יוסף מייזעלס און נתן יוסף האט געזעהן ער האט פארלוירן איז ער גראד געלאפן שנעל אריינגעפארן צום רעבן אין בעל הארבאר און וואס איז געווען מיינסטו דער סוף? סוף איז געווען ער איז צוריקגעקומען זאגן אז די רעבע האט געזאגט ער האט נישט קיין דריסת הרגל אין מיינע מוסדות און יענער האט געהאט א רייכן אנקל און איז אריין צום רעבן ער האט געוואלט אריין געגאנגען צו די רעבעצין זאגט די רעבעצין ער איז א ליגענער ער איז דא ביים רעבן נישט געווען ווייל איך וואטש דא די טיר עס איז קיינער דא נישט געווען אויב ער האט ער געזאגט אז ער איז געווען ביים רעבן און די רעבע האט געהייסן זאל אים ארויס ווארפן זאגטס אים אין מיין נאמען ער איז א ליגענער אנטשעק און אזוי איז אלעס פארגעגאנגען און דאס איז די הייקלקייט פון דעם גאנצן קנאות אז קנאות האט א געוואל טיגן געוואלטיגן הייקלקייט. וואס איז דאס הייקלקייט? הייקלקייט דערפין איז אז מען האט פארקויפט אין נאמען פין דעם רעבן, די האסט נישט געקענט גיין איבערצייגן זיך, דארט ווי די האסט נישט קיין וועג אריינצוגיין צום רעבן אזוי ווי יענער, און לכל הפחות מיט יענעם, אז זאלסט יענעם קענען אריינרופן צום רעבן דעמאלטס ווען די ווען יענער רעדט זיך אויס דאס הארץ אויף דיר, דעמאלטס דאס הייסט, ס'שטייט דאך ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תשים א. תשמע שניהם יחד מדברים, מוזט קענען אויסהערן ביידע אין די זעלבע צייט, נאכדעם איז געקומען די ראצערלעך, די אלע פארקאקטע ראצערלעך, זיי האבן אנגעהויבן צו לייגן חרמות, כ'וואלט וויסן, איינער האט שוין אמאל געלייגט אויפן דברי יואל א חרם? ניין, פארוואס? כ'וועל דערציילן א מעשה וואס ווייס איך פירסט הענד, מ'האט געזאגט פארן רעבן אז די רבנים אין אמעריקע ווילן אים לייגן אין חרם ווייל, פארשטייסט דיך אליינס פארוואס, ווייל ער איז געווען אנטי ציוני, האט ער שטארק מורא געהאט. ווייל ער האט געוואוסט טאמער לייגט מען אים אין חרם, ווער ס'האט אים ארויף געלייגט דאס איז שוין נישט וויכטיג, קודם וועט זיין ווארט זיין א גארביטש, און דאס האט ער זיך נישט געקענט ערלויבן, האט ער געשיקט דעם סיגעטער, ער האט נאר מורא געהאט פאר צוויי מענטשן, מורא געהאט אז דער ליובאביטשער רבי זאל נישט אונטערשרייבן, ווייל למעשה האט ער א גרויסן כח, און כח נישט אין הימל, ער האט מענטשן, ער האט אלעס. און ער האט אויך מורא געהאט פאר רבי אהרן קאטלער, ווייל רבי אהרן קאטלער ער איז געווען דעמאלטס דער קעניג פון די ליטווישע וועלט, האט ער געשיקט דעם סיגעטער הייס דוד אים טו אויר אויר קייל אז ער זאל זעהן אז ס'זאל נישט ארויסקומען אזא זאך, איז ווען ער איז אריין צום ליבאוויטשער רעבען האט דער ליבאוויטשער רעבע געזאגט איר דארפט אייך ניט זארגען אונז געמער ניט ארויס קיין חרמות אויף אידען, אדרבה אונז געמער ארויס אז אידען זאלען זיין גוט, געגן מקרב, און דער צווייטער איז ער געווען ביי רבי אהרן קאטלער, און רבי אהרן איז אויך געווען א גרויסער קנאי שטילערהייט, נאר נישט געהאלטן אז בחורים דארף מבטל תורה זיין, אפילו פאר גידן אום גיוס אויך נישט. האט דער רבי געזען אז זיי האבן נישט מיט וועם צו טיש צו גיין, וויאזוי סא ס'וועט דער לינקער רב ארויסקומען קעגן אים צו יענער, אויף דעם האט ער זיך נישט גע'רוזעט, איט דידענט אינטערעסט אים. סא דאס איז געווען די גאנצע זאך וואס דא איז פארגעגאנגען, מען האט זיך אויסגעלערנט, מען לייגט ארויף חרמות, כ'ווייס ווען זיי האבן ארויפגעלייגט דעמאלטס מיין חרם, די בהמות, דער פערד, דער ענדזל שטערן מיט דעם. ענדזל לבנה, זיי האט דאך דאס געטוהן ווייל דעמאלטס האבן אונז געהאלטן ברוך מרדכי'ן אויפן דאג ליש, אז ער איז דער חזיר און עס איז שוין ארויס געקומען און ער האט שוין געזעהן אז ער גייט גיין אין דזשעיל און עס האט אים געקאסט שווערע הונדערטער טויזענטער, נישט נאר הונדערטער טויזענטער, מיליאנען האט עס געקאסט זיינע קינדער, האבן זיי דאך געזעהן אז דא גייט זיין פראבלעם און וואס טוט מען? לייגט מען נחום ראזענבערג אין חרם, נו וואס טוסטו אז נחום ראזענבערג האט אראפגעווארפן דעם חרם און ער האט געזאגט איך לאך מיך אויס פון ענק, וואס טוסטו דעמאלטס?

נאר עס האט זיך דא געדרייט א ברוינער בעג האט זיך געדרייט און יעדער האט עס מורא געהאט צו נעמען פארשטייסט דאס אלעס האט מען געמעגט עניוועי האבן זיי געזעהן אז עס איז שוין אן אנדערע סיסטעם וויאזוי מען גייט דא צו היינט קיינער נישט דארט א בהמה יעדער ווייסט וואסערע שקצים זיי זענען זענען זיי געווען פארלוירן וויאזוי גייט מען ווייטער יעצט איך וויל ענק פרעגן א זאך ס'איז דא גמרא די גמרא זאגט כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא, א זאך וואס מען האט געזאגט פאר דריי מענטשן איז נישט שייך קיין לשון הרע, יעצט פשטות איז ווייל אז ער האט עס געזאגט פאר דריי מענטשן און יעדער האט דאך דריי חברים איז עס עניוועי אין די גאס, אבער ס'איז נישט אזוי, דער חפץ חיים זאגט וויפיל מער מענטשן ס'האבן עס געהערט אזויפיל מער מענטשן איז ביסטו א בעל עבירה, נישט געזאגט געווארן ווייל ס'געווען מער מענטשן ביסטו נישט א בעל עבירה, נאר ער איז מסביר אז אפאר זאכן וואס דאס מיינט, א גאנצע שיינע אריכות, אבער ס'איז נישט אויף יעצט אריינצוגיין. אבער דאס איז זיכער ווי מער מענטשן זיי הערן עס אלס מער איז די עבירה. סאו וואס דאס מיינט איז אז אויף אידיש אז א זאך וואס מערערע מענטשן ווייסן דערפון וועט עניוועי ארויסקומען. סא אוודאי טארסטו נישט זיין דער משמיע קול אבער ס'וועט עניוועי ארויסקומען און דאס איז וואס דא איז געשען די גאנצע צייט. עטס האטס געהאט טויזענטער מענטשן אונטער אייך און יעדער האט געוואוסט פון אלע גניבות און פון אלע גזילות. אינגעלייטלעך האבן אנגעהויבן צו גיין זוכן פרנסה האבן זיי נישט געקענט ווייל מ'האט זיי געזאגט וועיט ע מינוט דו האסט שוין עקזאסטעד דיינע בענעפיטס. דאס האט מען געמעגט צולאזן? נאט ריעלי, און ממילא האט ער עס געדארפט וויסן. ס'וועט איין טאג מקוים ווערן דער פסוק ורדו בכם, בכם און מבכם, פון ענק, מענטשן דארפן נישט זיצן און שווייגן פאר די אלע זאכן, ס'איז דא אפאר מנהלים מיט אפאר מענטשן וואס זיי פירן די פראגראם, זיי טוען זיך נעמען דאס גאנצע געלט און מ'טוט איבערלאזן פארן עולם גארנישט, כ'דענק מ'איז אמאל געגאנגען שפאצירן אין די גאס דא אויף.

ענקערע פראגראמען קיינמאל נישט געווען ברוך השם, כ'האב נישט מיט ענק גארנישט געהאט קיינמאל, וואס גייסטו מיך באדערן? ווער ביסטו דו זאלסט מיך באדערן? און ווי שנעל איז געווען איך זאל אוועקמופן ערגעץ אנדערש, נישט געדויערט קיין סאך, און ווען ס'איז נישט דא יעצט די קאראנע מיט די אלע צרות מיט די אלע פראבלעמען און אין ארץ ישראל האט זיך עס זייער שטארק צו צושפרייט בין איך שוין יעצט אין ארץ ישראל און כ'האב דארטן ארבעט, ס'איז דא צוצוגרייט אומצאליגע מקוואות פארן ווינטער ס'זאל רעגענען, פארשטייסט? דאס האט עטס ענק איינגערעדט, עטס ווייסט?

רבותי יעצט גיימיר מאכן נאך איין טריט פאראויס אבער נישט סתם נאר א דזשייענט טריט און איצט טומער עס וואטשט עטס און זען וואטשט עטס און זעהן עטס באקומען א מכה פון די גאווערמענט איך האב געוויזן פאר די גאווערמענט איך האב אינטער גענז און צו מיט איך האב געמאכט אז אין געוויסע סטעיטס דער גאווערנער מיטן מעיאר האבן אינטערגעשריבן ווי דיעל דיירעקט וויט די ענד קאנסומער איך ברויך נישט קיין מיטל מענטש אז דא האט מען אוועק גנב'ענען מיליאנען און פאר אונז עט מען נישט געבן גארנישט ווייל מען האט האב נישט קיין מורא פאר אונז אז דו געסט דאך נישט דאס געלט, און איך האב געזאגט אפן פאר די גאווערמענט, דו ווייסט ווען צאלט יעדער אן עוורידזש פאר יעדן קינד צווישן פֿופֿציק ביז צוויי הונדערט דאלער א חודש? זאגן זיי וואט קען די, זיי געבן דאך איין אז דאס איז א וועלפעיר, זאג איך אים ווייסטו וואס, וויפיל וואכן, חדשים אדער יארן דארפסטו אים דאס מברר צו זיין, זאג איך, זאגן זיי ביי אן.

ביז עט די ענד אוו טיים, איך ווייס נישט ווען דאס עט זיין, זיי גייען נישט מער האנדלען מיט ישיבות און מיט הנהלות, ווייל איך האב זיי געזאגט ס'איז א באנטש אוו קרוקס פון עי טו זי. און זיי זעען אז ס'איז אמת, איך מיין איך קען פראוון מיין פוינט, פראוון דארף עטץ ווייל איך קען, עטץ קענטס נישט, סאו דזשאסט סטעי טייט, איין שיינעם טאג גייט עטץ הערן, די גאווערמענט האט עקזאסטעד אלע פראגרעמס, עס ארבעט מיר יעצט אפילו אז די פעדערל גאווערמענט זאל עס איבערנעמען, ווייל זיי מוזן דאך אנקומען מיט די לאקעל, און די לאקעל דארפן דאך די וואוטס, און דארפן. איך דארף נישט קיינער זאל מיר טוהן א טובה, משה דוד נידריקמאן האט ערלעדיגט, ער האט נישט ערלעדיגט גארנישט, ער ערלעדיגט זיך גרויסע געלט און ער בויעט זיך זיינע הייזער, ולמקנהו עשו סוכות, דעטס איט, און איך זאג ענק קלאר נאכאמאל, איך האב מיך שוין גענומען, כ'האלט שוין טיף אינמיטן שרייבן, איך קום ארויס מיט די אלע זאכן וואס האט זיך צוגעטוהן, אלע זאכן וואס מ'האט דא געטוהן, חזקי טייטלבוים האט געמעגט זיין א שמש אין א שול און ער האט מכשיל געווען קינדער אונטן, פארוואס זאל זיין טאטע הייסן ר' בירל, צי זיין ברודער הייסט דוד? דוד איז דאך א צדיק, ער ווייסט זיי פארקויפן שוין נישט באלד פֿופֿצן יאהר קיין מצות, איך מאך א על אכילת מצה אויף א כרעמזל, ווייל דאס האב איך, מצות האב איך נישט, ווייל דער פערד האט זיך אויך איינגערעדט אז ער וועט נישט פארקויפן, וועל איך בלייבן אן מצות. פארשטייסט? דאס איז די סאטמארע פאנטאזיע וואס מען האט ענק איינגערעדט, זענטס געווען גרויס, קיינער האט ענק נישט געטשאלענדזשט, און שוין. די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע איז געווען זייער פאוערפול, האט געהייסן די גרעסטע כח, ער זאגט אליינס אז זיין ארמי איז אזוי משוכלל, כלל אזוי סאפיסטיקעיטעט אז ס'קיינמאל נאך נישט געווען אזא מין ארמי. איך זעה אז טשיינע האט אלעס וואס אמעריקע האט. זיי גנב'נען דאך פון אונז אלע פאטענטן באט הי העז עווריטינג. ווען אמעריקע זאל זיך שלאגן מיט טשיינע עט זיין קעזשועלטיס פון אלע זייטן און ס'עט נישט זיין קיין געווינער. און דאס איז באטעם ליין. עס מאכן סענקשענס, סאנקציעס, היינט לאכט יעדער פון די שטות. אמעריקע האט דעם גרעסטן שונא. ער הייסט איראן, איראן האט זיך משדך געווען יעצט מיט טשיינע, און זיי גייען אויך זיין א וועלטס כח און א געלטס כח, זיי גייען האבן אלעס. ביי איראן פליסט נאך גענוג אויל, פארשטייסט? דזשאסט ביקאויז יענער האט זיך אביסל שפעט אויפגעוועקט מיינט נישט אז דו ביסט שטערקער פון אים, קענסט אים אפשטעלן שטיקלעך, געזונטערהייט, אבער ווי אזוי גייסטו מאכן אז א שיף זיינע זאל נישט זינקען די אלע אנדערע שיפן פון די אלע אנדערע לענדער ארום און ארום, דו קענסט עס נישט מאכן, יו דזשאסט קענט דו איט, און ביז ווילאנג עטס קענטס דאס נישט באווייזן האט. עטס נישט געווינען, מען וועט זיך שלאגן אזוי ביז משיח וועט קומען, ווייל יעדער האט זיך אויסגעלערנט, דער גרויסער שטארקער אמעריקע, ווי גרויס און ווי מעכטיג ער איז, דער גרויסער שטארקער אמעריקע איז שוואכער פון א פליג. קודם האט ער ביי זיך אליינס מענטשן וואס זיי האלטן נישט מיט מיט אים. אויב ביידען קען זיצן און רעדן אזויפיל דברים בטלים מיט שטותים, און מען האט אים נאכנישט געטראגן אין א משוגעים הויז אדער אין אן אולד עידזש האום, און ער האט גרויסע טשענסעס צו געווינען די אמעריקאנער פרעזידענטום, זעט אויס זיך שוין, אונז האבן זיך פארלוירן, מען האט זיך פארלוירענע מענטשן. האב איך גרויסע שיף און נאך א שיף און נאך א שיף און טראגט צוואנציג עראפלאנען, וואס האסטו פון די אלע זאכן? האו יו קיפ אים אףף אז עס זאל נישט שטערן די מענטשן וואס ווילן דארטן פארן מיט זייערע שיפן? יו קענט, שיינעם טאג גייט מען עס צושפארן און פארטיג. ווער ס'האט חוצפה דער געווינט, דאס האסטו דאך אויסגעלערנט. און זיי האבן די חוצפה. יעצט זיי, די סאקמער. קאקמערע חברה מיט אלע קהילות ווייסן וואס דא גייט פאר פונקטליך, זיי ווייסן, עטס ווייסט נאר נישט ווייל ענק פארציילט מען נישט, ענק ענק פארקויפט מען באלאני אז ס'איז דא א דעפעציט, א דעפעציט איז דא ביליאנס אוו דאלערס איז דא א דעפעציט, סאו די גרויסע חברה ווייסן שוין, זיי האבן שוין אנגעהויבן, זיי האלטן ארבעטן שוין, זיי ווילן אנהייבן צו ארבעטן מיט מיר שוין צוויי דריי חדשים, ווייל זיי ווייסן אלעס וואס גייט פאר. דאס וואס איך זאג ענק יעצט האבן זיי געוואוסט שוין די גאנצע צייט, ווייל איך האב א סיסטעם, ווי יענער האט געזאגט ער קומט אריין אין משוגעים הויז, האט ער געמיינט אז ער וועט זען ווי ס'פליען פאטס און פענס, הייסע אויל עט פליען, זאגט ער איך זע דא זייער רואיג יעדער איז שטיל, ס'איז א מחיה, זאגט יענער ליסען דער איז א סיסטעם טו דיס מעדנעס, א מענטש איז נישט משוגע סתם ער גייט ווארפן פאטס און פענס אדער ער האקט זיך דעם קאפ אין וואנט, ס'איז דא א סיסטעם, יעדער משוגענער האט זיין זען וואס אים באדערט, און לויט דעם סיסטעם דארף מען אים צאמהאלטן און וואטשן אויף אים, און דאס האט עטס נישט געגלייבט. פארוואס שטייט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים? שטעלט זיך דא א מורא'דיגע קשיא, וואס איז מיר א חילוק צו ס'איז געווען היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום און נאכדעם האט דער אייבערשטער געזאגט ס'זאל זיין אור ס'זאל זיין רקיע מיט די אלע זאכן? וואס פעלט מיר אויס צו וויסן וואס ס'איז אמאל געווען? די תורה לערנט דיך א מורא'דיגע זאך, ס'דא אמאל אין די בריאה תוהו ובוהו. ס'איז נישט אהער און ס'איז נישט אהין. זאגט דיר די פסוק והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך, דעמאלטס איז א חושך אויף די וועלט. ס'מוז זיין א סיסטעם טו דיס מעדנעס. און דאס וואס סאטמאר האט געטון, זיי האבן געמאכט א חושך אין דיס מעדנעס אז מ'זאל נישט כאפן וואס זיי טוען. און וואס האבן זיי פון דעם געוואלט אויפטון? אז יעדעס מאל מ'זאגט, דער רעדט דאך אויפן רעבן, דער רעדט דאך אויפן ננאטקע. קום אמאל ארויף, איך זעה ער האט צוטון מיט א משוגענעם, זאגט ער אז ס'איז דא דא דער איד אין בית מדרש איז רעדט על השם ועל משיחו, פרעגט אים דער רב אויף מנתקין רעדט ער אויך? זאגט ער ניין אויף מנתקין רעדט ער נאכנישט, ער ווארט קודם אז זיי רעדן אויף מנתקין נאכדעם וועמיר אים אהער נעמען, און דאס האט עטץ נישט געכאפט, עטץ האטס געמיינט ס'זאל זיין חושך חושך תוהו ובוהו וחושך און ס'וועט אזוי בלייבן, ניין ס'וועט זיך אלץ אויפשטעלן א מענטש אויף רייטשעסנעס און וועט זאגן רבותי אונז זעמער מוחה אונז וויל מיר נישט און אז ס'קאסט א פרייז צאלט מען די פרייז. אסאך מענטשן זיי האבן געצאלט א פרייז אבער זיי זענען אנגעקומען ווי זיי האבן געוואלט. די נעקסטע זאך וואס איך ארבעט שוין אויף א לענגערע צייט אז יצחק לבנון שטערן טאר אין חינוך נישט זיין, ס'איז דא אויף אים קאמפלעינטס, איך האב זיי צוזאמגענומען, ער טאר נישט זיין אין חינוך, דארף אריינשטעלן א קלין סאובער גיי, נישט א שיכור ווי חזקי, חזקי טייטלבוים, און נישט א שמוציאן, אזוי ווי לאמיר זאגן חזקי תשעה באב, חזקי טייטלבוים, עס וועט זיך אויפהערן, אויף ווי קאליע די וועלט איז, די רעליגיעזע ארגענעזעישאנס ווילן דאס נישט צולאזן. אפילו ביי די גוים, און עטס האטס א מורא'דיגן פראבלעם, עטס האטס אנגעהויבן מיט א מענטש, וואס געלט שפילט ביי מיר נישט קיין ראלע, און מען קען מיך נישט קויפן פאר געלט, און ס'איז אזא שמוציאן געווארן די גאנצע אידישע וועלט, שטעל דיר פאר, אונז האמיר אלץ געמיינט אין אנטווערפן, ס'איז א קליינע בעזעם שטיבל, קענען קאנטראלן אלעס, ס'איז געווען אמאל אויף זיי א רינון אז זיי האבן פארקויפט פלייש וואס נישט נאר ס'איז נישט געווען כשר, ס'איז געווען שוין נאכן עקספיירעישן דעיט, מ'האט געקענט געהארגעט ווערן עס עסנדיג, נאובאדי רילי קעירס טודעי. האט מען גענומען א שיף, פארט, א שיף אינמיטן ים פארט זי אויסגעצויגן פארט א איד פון ארץ ישראל מיט פארוויינטע אויגן. בקיצור האט מען גענומען אין אנטווערפן גענומען א שיף ס'הייסט שיף רב שיף. דער עולם האט געמיינט יא ער וועט מאכן ארדענונג, ארדענונג וועט ער מאכן, א דרעטליגער, ס'איז דא א דיין וואס ער איז זייער גרויסע חושן משפט, ער איז גוט אין מסתם אין איסור והיתר, גוטע חושן משפט, איז ער ארויס געקומען אפן און קלאר און געזאגט, מען פארקויפט טרייפות, מען איז געגאנגען און זיי האבן גענומען און זיי האבן געטון מיט אים וויאזוי זיי האבן געטון מיט מיר, דאס איז זייער פאטענט, מסתם טוען זיי דאס מיט יעדן. זיי האבן אים געהייסן ער זאל צוריקציען. יעצט איך מיין אז ער האט געהייסן יענקי אילאוויטש מיט משה אילאוויטש, אייניקלעך קאשויער רב ס'איז עפעס משפחה, האבן זיי אויכעט אנגעהויבן דעמאלטס מיט מיר ער זאל צוריקציען ווייל טאמער נישט, און זיי האבן אנגעהויבן צו סטראשען זהירות, סטראשען זאלסטו קיינמאל נישט א מענטש וואס דו קענסט אים נישט, ווייל דו ווייסט נישט וואס איך האב אין מיין טייסטערל, יו דאנט נאו, סטראשע דאס אלטע סאקמערע קאקמערע שפראך, ווען איך הער אויס די הארץ און הענט, סאו בקיצור כ'האב נישט ווי צו דאווענען ברוך השם פופצן יאר, ענד איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, איך זעה די אקאמפלישמענט בין איך זייער פראוד פון דעם, ס'האט מיך אפגעקאלט היינט א איד פון לונדון, זאגט ער מיר אזוי, ס'איז געקומען א א בחור פון אנטווערפן, ער איז געקומען אויף לונדון, איך ווייס צו ער איז געקומען אויף קברי צדיקים, איך ווייס נישט פארוואס, גייט ער צו צו דעם אינגערמאן, יענער הערט מיך אויס שוין יארן, און ער זאגט אים, איך זוך די און די גאס. זאגט ער ס'איז אביסל פארצווייגט פון ווי דו ביסט, דארפסט גיין אזוי רעכטס, א בלאק לינקס, נאכדעם נאכאמאל רעכטס און נאך צוויי, זאגט ער דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, כ'זעה דאך דו קומסט פון אנטווערפן, קענסטעך דאך דא נישט אזוי אויס, איך האב א קאר, קום איך נעם דיך, כ'האב דיך צוטראגסט דארט צוויי מינוט. האט יענער געעפנט אויפן מויל אויף אים ויפתח ה' את פי האתון הער וואס דא טוט זיך, ער זאגט רבי איד אונז קען מען זיך נישט, ריכטיג? איך קען אייך נישט, איר קענט מיך נישט, יעצט ווייסט מען נישט ווער אונז זעמער איינער פונעם צווייטן. איך זאל מיך אריינזעצן מיט אייך אין אן אוטא? ס'וועט קיינמאל נישט געשען. איר ווייסט וואס גייט פאר? שוין אז יענער האט געזען אז ער האט נישט צוטון דא מיט א טיפש, זאגט ער, יא, ער ווייסט טאקע, האב איך נישט געמיינט גארנישט, אבער גוט, האט זיך ויפרדו איש מעל אחיו, זיי האבן זיך צוטיילט, און דאס גייט ער צוריק אנהייבן אויסצולערנען. איך האב אויך שוין אויסגעלערנט, אפילו קינדער וואס זיי זייגן נאך די מאמע'ס בריסטן, ווייסן שוין אויכעט פונקטליך וואס דאס איז קדושה, און וואס דאס איז נישט אנצורירן אויף די פרייוועט. פלעצער און דעטס איט, און דאס האב איך געוואלט, סאו בקיצור זיי געגאנגען און זיי האבן געהייסן אז יענער דיין פון חושן משפט זאל צוריקציען, האט דער דיין זיי געזאגט אזוי הערטס מיך אויס, צוריקציען גיי איך נישט צוריקציען ווייל איך האב דא נישט געטון קיין שום פראבלעם, נאר וואס דו ווילסט שרייב א בריוו אז ס'איז נישט אמת און לאמיר זיך שלאגן. דאך יענער געוואוסט אז מ'וועט דאך נישט אנקומען אין ערגעץ מיט דעם אלעם, איז געגאנגען דערויף דער שיף פארט א שיף אינמיטן. ים, מ'האט ארויסגעגעבן א בריוו אזוי, בית דין צדק שעל ידי הקהילה החרדית מחזיקי הדת אנטווערפן אין יעקב יעקב שטראסע אין אנטווערפן שטייט אזוי ברוך השם ב' פרשת ראה כ' מנחם אב תש"פ ליישר ההדורים דו הערסט? מען רעדט דא גארנישט פון קיין כשרות, מען רעדט דא נישט אז ס'האנדלט זיך דא ממש מ'האט געגעבן נבילות און טריפות פארן עולם, נע, מען רעדט פון הדורים. יעצט אחרי אי הבנה מצערת, נאך א ווייטיגליכע מיספארשטענדעניש, דברים הנוגעים במערכת הכשרות בקהילתינו. ס'הייסט, ס'איז געווען א מיספארשטענדעניש, כאפסט וואס דא טוט זיך? אז יענער איז געגאנגען ער געוואוינט מיט א זונה איז געווען א מיספארשטענדעניש ער האט געמיינט ס'איז זיין ווייב דאס דאס איז וואס אזוי האט עטץ עס אויסגעלערנט דעם עולם ישבנו יחד זעמער אונז אינאיינעם געזעסן והוברר אחריותם של חברי הבית דין ותפקידם בענין הכשרות מ'האט מברר געווען יעצט נאכדעם וואס דער בית דין שטייט שוין אזויפיל יארן איינער פון די ראש בית דין'ס דאס איז געווען אן איידעם דארטן אין וויזשניץ שוין געשטארבן ס'איז שוין בקיצור זיין זון האט איבערגענומען ס'איז גוט. בקיצור ישבנו זעמיר געזעסן יחד אינאיינעם והוברר אחריותם של חברי הבד"ץ ותפקידם בענין הכשרות. יעצט מאידך פון די אנדערע זייט ווען מען טאטשט א יונגעל דא פון די פראנט און פון די בעק יעצט גיי מיר מאידך פון די צווייטע זייט הוחלט האט מען מחליט געווען צוויי זאכן במקום אחד אויף איין פלאץ למנות זאל מען שטעלן משגיח יותר צעיר א אינגערען משגיח ווייל דער אלטער קען זיך שוין נישט רירן א איד איז געקומען אמאל צום סאטמאר רב צום דברי יואל און געזאגט אז ער זעט שוין נישט אזוי גוט זאגט ער אז די דיימענס וואס מען האט אים אנגעטראגן איז צו זיין א משגיח אין א פלייש פעקטערי, זאגט די רבי או אזא משגיח וועט זיין זייער גוט, אז דו זעסט נישט איז דאך די בעסט און במקום שני און אויפן צווייטן פלאץ סאיז במקום אחד אויף איין פלאץ וועט מען שטעלן א משגיח און אויפן צווייטן פלאץ לימד'ס משגיח יוצא ונכנס דארט דארף מען שוין נישט האבן א גאנצע צייט סאיז גענוג א יוצא ונכנס האט די רבי שוין אמאל געפרעגט איינעם האט געזאגט ער איז א משגיח פרעגט אים די רבי ביסט א יוצא צו ביסט א נכנס די צווייטע זאך. קדם את סדרי ניהול מערכת הכשרות, מען זאל פעדערן, מאכן מער סאפיסטיקעיטעד די סדר פונעם כשרות, ולהשקיע בה כפי הצורך, און מען זאל דארט משקיע זיין געלט וויפיל מען ברויך, ובזאת הנני להבהיר, קום איך עס צו זאגן שכל עניני הכשרות עומדים תחת השגחתינו, ואנו נושאים באחריות מלאה עליהם, די דרעקערס שעמען זיך נישט אונטערצושרייבן אז זיי האבן גאר נאך פול אחריות אויף דעם כשרות. ס'געווען איינער אמאל וויינגארטן, ער פלעגט קויפן דארט ווי זיי האבן גע'שחט'ן און ער האט עס פארקויפט אין זייער נאמען, ער איז געגאנגען צו אלע האלבע אידן, פרייע אידן, האט פארקויפט דארטן די פליישן, געטראגן אויף אונגארן האט ער געטראגן, זיי האבן אים נישט געקענט גארנישט טון, ער האט זיי געזאגט איך וועל אלעס פארציילן וואס איך ווייס, בקיצור זיי טראגן פול אחריות טענה'ן זיי, ואנו נושאים באחריות מלאה, ועל זה באנו על החתום איז אונטערגעשריבן דריי רבנים, אהרן שיף, א בעזעם, דער אנדערער הייסט עמרם האניג, ער איז א דיין און מורה צדק, ער איז די עיקר איז פאר חושן משפט און אבן עזר, אז איינער וועט כאפן זיין ווייב מיט א צווייטן אין בעט, וועט ער אייך זאגן צו זי איז מותר צו נישט, און נאכדעם איז דא איינער יצחק זעקל הלוי פאלאק, שטייסט? מען האט געמאכט דערפון א פורים שפיל, מען רעדט דא פון ערנסטע זאכן, מען האט פארקויפט טרייפעס, מען האט געטון כל דבר אסור, יעצט איז עס א פורים שפיל געווארן, אזא שאנדע וואס דא גייט פאר, און פאר דעם דארף מען נאך אונז צאלן גרויס געלט. איך וויל עטס זאלטס אויסהערן מיינע רימארקס. ס'איז א שאק איבער די גאנצע וועלט כ'באקום טעלעפאנס פון רבנים, די שאק איז נישט אז מ'האט געכאפט, מ'מעג כאפן, ס'איז נישט געפערליך, אויף דעם איז דאך דא רבנים מען זאל כאפן, די שאק איז אז ווען דער האניג האט געזאגט אז ס'טויג נישט האט מען אים קודם אוועקגעמאכט. אז נחום ראזענבערג האט געשריגן מען שטופט אלע קינדער אין די מחילה, ס'איז כמעט נישט דא א יונגל וואס ער זאגט מיר היינט ער איז דורכגעגאנגען די אכט צו ניין קלאסן אין חדר, אדער איז איין רבי געווען א חזיר אדער א צווייטער באט דעי ווער אלל רעיפט. פרעגט זיך יעצט א קשיא וואס דארף איך האבן דעם שיף זאל נעמען דער אונזער פרעזידענט ער זוכט גרויסע שיפן אויפן ים זאל ער אים שיקן ערגעץ אויפן ים ער זאל גיין זיך שלאגן דאס ליגנט זאגן דאס קען מען נישט און נאכדעם ער שרייבט אזא צעטל אין נאמען פון די קהילה עפעס א נישט מיספארשטענדעניש דא געווען א מיספארשטענדעניש איך ווייס וואס טוט זיך יעצט אין ארץ ישראל איך דארף דא נישט זאגן וואס סגייט

חצי טון של שחיטה שחורה, ס'דא אויפן שווארצן מארקעט האט מען געשחטן א האלבן טאן פלייש אין א בוטשער שאפ וואס ס'הייסט אין טאמרא, טאמרא איז דאס איז אזא טייטלבוים ס'איז דא אזא שטאט אזא קיבוץ און אפילו די משרד החקלאות האט נישט געוויסט דערפון, נאך אלעם האט מען יעצט געכאפט אזויפיל פלייש. דאס אלעס איז געווען אן א פיקוח פון רבנים און אן א פיקוח פון דאקטוירים, און זיי שרייבן אז ס'האט געהאט א חתימות מזויפות, ס'הייסט א פאלשע זיגל. יעצט איך וואוין נישט אין אנטווערפ, נאר איך קען ענק זאגן איין זאך, ווען דאס געשעט אין אנטווערפ און איך וואוין דארט, וואלט איך קודם דעם רב מעביר געווען פאר צולאזן אזא זאך, ווייל איך ווייס דאך נישט וואס נאך ער האט שוין צוגעלאזט. זיינע אייגענע קאליגס האבן אים דערציילט וואס ס'גייט פאר. איז ווער ס'האט עס אנגעדרייט אין דעם דארף אין טאמרא האבן זיי אהער גענומען און זיי זאגן אז דאס איז נישט ס'נישט די ערשטע מאל וואס דאס גייט צו דאס איז טאמער נישט דא גענוג פון די געהעריגע שחיטה לייגט מען צו אביסל ס'איז ממש א שרעק און דאן פרעגן די רבנים פארוואס האט קיינער נישט קיין דרך ארץ פאר זיי זיי ווילן איינרעדן ווייל איך האב זיי פארשעמט ווען עטס זענטס ערנסטע מענטשן קען איך ענק נישט פארשעמען יעצט זיי זאגן פון אנפאנג יאר ביז היינט האט די משרד הבריאות וואס זיי געבן אובאכט אויף די זאכן, האבן פאבירט צוצוקומען, זיי האבן נישט געוואוסט פון וואו ס'קומט, ענדליך האבן זיי געטראפן דריי און צוואנציק טאן פלייש, וואס דאס איז א סכנה טאמער די ציבור עסט עס, ווען גייסטו אריין אין א סטאר און מאכסט דיר א העמבורגער אדער וואטעווער דו מאכסט דיר, און טאמער ס'איז נישט פריש קענסטו חלילה קראנק ווערן, ס'איז דא פוד פויזענינג, ס'איז דא סאלמאנעלא מיט אלע אנדערע זאכן, דאס אלעס איז מותר געווארן? כ'פארשטיי נישט ווי דער רב דארטן. אזא שוואכע רב איז ער? אה, דעמאלטס זענען מיר אויף צרות. יעצט האב איך אויך געוואלט זאגן אין ארץ ישראל, איך האב עס שוין געזאגט אפאר מאל, האבן זיי אזא ישיבה ספעציעל פאר זאכן וואס מען דארף האבן צו דעם א רב און מען דארף וויסן די הלכות. יעצט פירן פירט עס איינער הרב הגאון יוסף אליהו, ער איז די ראש מוסדות פון דרכי הוראה לרבנים. און זיי ברענגען די גמרא זאגט דיר ואמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה מילה רב חנניה בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין און ברכת חתנים וציצית על כל פנים זיי האבן אזא מוסד און זיי לערנען דורך די זייער וויכטיגסטע הייליגסטע מקצועות וואס איז דא און זיי האבן אין חוץ לארץ אויכעט מען קען נאכאלץ זייער נומבער מען קען מאכן רעזערוועישאנס אין חוץ לארץ אין ארץ ישראל איז עס זיראו טו פייוו טרי וואן ניין עיט טו זיראו ס'איז סקיטשו ס'אלע הייליגע זאכן וואס א איד דארף קענען א איד איינער וואס איז וואס זאגט ער וועט זיין א רב אדער וואס און זיי האבן אויכעט מען לערנט אויס קלף מען לערנט אויס שחיטה מען לערנט אויס בהמות מען לערנט אויס טשיקענס מען לערנט אויס סידור חופה קידושין, מען לערנט אויס פיקוח על מקוואות, דאס קומט מיר אסאך קרעדיט, אבער איך האב אלץ געזאגט פאר ועד הארצי און אלע אנדערע ארגענעזעישאנס עטס האטס אזויפיל און אזויפיל מקוואות וואו איר געבט אובאכט ווען איך קום טרעף איך פראבלעמען, האט מען געמאכט יעצט אז מען גייט מאכן געהעריג סדר, מען גייט מאכן, ס'זאל זיין השגחות, נאכדעם איז דא חתנים, חברה קדישא און בדיקת תולעים, און מען דארף. זעהן אז מען זאל זיך איינשרייבן ווער ס'וויל האבן אין זיין לעבן וויל ער זיין ווי מען זאגט א כלי קודש ער וויל טוהן עפעס פארן אייבערשטן פאר זיין תורה קען זיך איינשרייבן און נעמען דעם קורס און נאכאמאל ס'הייסט KUDSHA דאט CO דאט IL. דאס איז זייער וועבסייט. און ווען נישט האב איך אים געגעבן מיין טעלעפאון, זירא טו פייוו טרי וואן ניין עיט טו זירא. טוץ קאנסטראקשען. דאקטאר האט נישט קיין מורא, שטעל דיר פאר דער גרויסער רב שיף, א שטאטס רב, האט מען יעצט געשטעלט זייער זייער אין די זייט. כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם אז ס'איז ליידער אין ארץ ישראל דא גרויסע עפידעמיק ס'איז צוריק געקומען, זעהט אויס די טשייניז זענען גענג זייער גוט מיט ארץ ישראל מיט די ביזנעסער און זיי האבן דארטן אגענטן און זיי ווארפן אריין אין די וואסערן און איבעראל און ס'איז זייער זייער נישט אין דער ארדענונג.

בעיזשינג אינסיסטעד נאו עקסעפשענס וויל בי אלאוד טו דיס יונילעטערעל מעריטיים סאווערענטי דעזיגנעישאן. טענק יו.
סאו בקיצור, דער עולם זיצט זיך דא א מחיה, מען ווייסט אפילו נישט וואס גייט פאהר דארטן, wow, וואט פאר א גרויסע מלחמה, רבותי מען דארף תשובה טוהן, ס'איז שוין אלול. דא לייג איך ענק ארויף נאך א זאך. פון די ניוז פעיפערס פון די טשייניז, די קוועסטשען איז קען טשיינע אפארד איטס סופער פאוער דרים, ער האט אלץ געזאגט ער וועט נאך איינעמען אמעריקע, ער וועט נאך זיין דער באלעבאס, הערט אויס א שטיקל. ענד דיס איז נאט עקזעזשערעישאן איטס א פעקט, טשיינע'ס בום איז פאוערד ביי דעט, די קאמוניסט פארטי ביגען טשעיסינג סופער פאוער סטעטוס וויט א קרעדיט קארד, ענד די ווארלד נאוס, ווען יו באי סאמטינג וויט א קרעדיט קארד, יו אר ספענדינג מאני דעט יו דאונט ריעלי העוו.

טעיק א לוק עט דיס טשארט. דיס איז א ליסט אוו טווענטי קאנטריס, קאנטריס וויטש העוו ריסיווד די באלק אוו טשייניז לאונס. אוט אוו דיז טווענטי נעימס, סעווענטין אר היי ריסק. דעי העוו וויק קרעדיט רעיטינגס. די ריסק אוו דיפאלט איז ווערי היי אין דיז קאנטריס. סינס די בעלט ענד ראוד אינישעטיוו ביגען, טשיינא העז לענט אפ טו טרי האנדרעט ענד פיפטי ביליאן דאלערס טו מעמבער קאנטריס. טרי פיפטי ביליאן דאלערס.

ס'איז דא א איד וואס ער האט מיטגעמאכט די צווייטע וועלט מלחמה, אזוי ווי מיין טאטע און אזוי ווי אנדערע, ווען ס'איז געווען די מלחמה פון איראק, אמעריקע באמבאדירט מיט די בי פיפטי טוס, שוין, בקיצור, האט מיר דער איד געזאגט, זאלסט וויסן נחום, די אלע פיקטשערס וואס דו זעסט, דאס איז שקר און ליגנט, דאס איז נישט אמת. ר' הערשעלע ספינקער זכרונו לברכה האט אויך געטענה'ט אז זיי ווייזן עכט פיקטשערס אז מ'איז אנגעקומען אויף די לבנה, ס'קען נישט זיין ווייל ס'שטייט דאך השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, יעצט, אסאך האבן אזוי געגלייבט, און. בני ברק געווען דער רב לאנדא דער רב יעקב האט אויך אזוי געגלייבט האט מען זיי דעמאלטס געזאגט רבותי קאנטראל יור סעלף דו ווייסט נישט פשט אינעם פסוק וואטעווער איט איז מען איז אנגעקומען אויף די לבנה איז האט ער אויך געטענה'ט ר' הערשל עס קען נישט זיין זיי האבן געכאפט ערגעץ אין אפסטעיט אין ניו דזשערסי האבן זיי געכאפט ערגעץ אין אפסטעיט אדער אין ניו דזשערסי זיי האבן געכאפט פיקטשערס עניוועי איז געווען א איד וואס האט מיטגעמאכט די צווייטע וועלט מלחמה זאגט ער מיר די פיקטשערס זענען אלע ליגנט פרעג איך אים פארוואס איז עס ליגנט זאגט ער ווייל איך בין געווען אין בודאפעסט ווען די אמעריקאנער אייראפלאנער האבן געזאגט מ'זאל נישט ארויסגיין עפעס א טאג, און זיי האבן באמבאדירט בודאפעסט, ס'איז נישט געבליבן איין בילדינג אין גאנץ בודאפעסט פון א שטאק העכער, אלעס איז געווען פלעט, זאגט ער, אלעס איז געווען פון מיט א בי פיפטי טו האבן זיי עס באמבאדירט, מ'האט עס געזען. סאו זיי ווייזן אייך דא אז מ'גייט אין א גרויסע מלחמה, מ'גרייט זיך אן, שטעל דיר פאר וואסערע מינע שיפן ס'איז דא, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז אמעריקע האט אזא מין סאבמערין וואס איז אנבעליוועבל, די גאנצע וועלט שטעלט זיך אפ, יעדן צו וואס זיי קומען ארויס מיט נייע זאכן שטעלט זיך די וועלט אפ, איז למעשה. האט ער געזאגט אז מען זאל נישט גלייבן די אלע זאכן ווייל דאס איז אלעס פאלש, ס'קען נישט זיין, איין אזא בי פיפטי טו קען אומברענגען גאנץ בודאפעסט, עניוועי ס'גייט צוביסלעך צו א בעסערונג, מען זעהט שוין אז יא מען שלאגט זיך שוין, מען האט שוין אנגעהויבן, און די אלע כלי מלחמה ווערן אויסגענוצט ס'עט זיין א מחיה, נאר יעצט האט מען אויך געכאפט אז דער פון טשיינע איז א גרויסער גנב, ער האט גע'גנב'עט עפעס דריי טריליאן דאלער צו וויפיל פון די רעגירונג ביז יעצט, זיי האלטן אין איין גנב'נען דארטן, ער האט עפעס א. א משפחה צו א שוואגער וואס ער האט אף שאור, זיי שיקן דאס געלט אף שאור, נישט דא דארף מען די געלט, און ער האט איינגעזעצט הונדערטער מענטשן פאר זיין פאלש, יעצט וואטש וואס עס גייען זיי גיין טוהן מיט אים, עניוועי, דער אייבערשטער דארף האלטן די רעכטע האנט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאכאמאל, די סאקמער כלבים, די וואס האבן נישט געוואוסט וויאזוי צו פירן א מלחמה, האבן יעצט אנגעהויבן ווידער צו פירן א מלחמה, זיי שיקן בריוון, כ'האב גערעדט צו דעם וואס כ'האב געדארפט. רעדן, און זיי האבן געזאגט פאר די פאוסטמעסטער דזשענעראל צו וויסן ווער ס'שיקט די בריוון פון וואו ס'גייט ארויס און פונקטליך דארף דויערן צען מינוט. איך וויל ענק זאגן, איך בין דאך א מסור עניוועי רייט, סאו כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, אדער עט עטס אויפהערן מיר צו שיקן די בריוון, אדער עט מען נעמען קער, און דאס האב איך געטאן, האט עטס געהאט א טעות, כאפט א מענטש ארויסגעווארפן. ווען איך האב דאס אלעס געמאכט אין סאטמאר אין בית מדרש, און איך האב גענוצט ענקערע ספרים נאכצוקוקן די ראשונים, האט עטס געמאכט א חכמה, כ'האב עס נישט געמאכט ביי ענק אין בית מדרש, כ'האב עס געמאכט אין די גאס, כ'מאך עס יעצט אויך אין די גאס. ארץ. און דאס ארויסווארפן דאס האט עטס געוואלט ווייזן די אמאליגע כוחות ווען די רבי זכרונו לברכה האט געלעבט ארויסגעווארפן מענטשן? וואס האט עטס געהאט? יעדער וועם עטס האט ארויסגעווארפן האט זיך געמאכט עקסטערע שבת און געזאגט אז אין לנו חלק מיט דברי יואל מיט זיינע שקצים. דאס האט עטס אויפגעטון. מער פון דעם האט עטס גארנישט אויפגעטון. סאו לאמיר גיין ווייטער. לאמיר זיך ווייטער שלאגן און לאמיר זען וואו עמיר אנקומען. אונז האמיר עניוועי נישט קיין חלק מיט דברי יואל מיט זיינע שקצים ווייל עטס האט אזוי מין בוגד געווען אינעם אייבערשטן, טויזנט מאל אונטערשרייבן פאר די בחירות און טויזנט מאל גיין צו די בחירות, האט נישט אזוי בוגד געווען אינעם אייבערשטן ווי עטס האטס בוגד געווען, דארפטס ענק שעמען וואס עטס האטס געטון. יעצט איך האלט אז דער עולם דארף שרייבן א בריוו פאר זלמן לייב'ס זון יענקי בער, זאל געבן א היתר אז מען מעג מאכן האבן סעקס מיט א סעקסרעטערי, געבן א היתר, פרעגן אים צו מען מעג אנמאכן א קינד אויכעט, וואסערע דין האט דאס קינד, אסופי, שתוקי, א בן הנידה, א בת הנידה, ווי העוו טו סטארט, אונז מוז מען זיי אנהייבן צו טרייבען, אזוי ווי זיי האבן אייביג געטרייבעט די גאנצע וועלט, טשיינע האט אויך געטרייבעט די גאנצע וועלט, זיי האבן געמיינט זיי זענען באלעבאס אויף די וועלט, דער האט זיי אנגעהויבן צוריק צו טרייבען, יעצט זענען זיי איינגעלייגט, זיין אייגענע פארלעמענט וויל ער זאל ריזיינען, ער האט אריינגעטרעטן אין אזא מלכודת, ס'האט אים שוין יעדער פיינט, שוין האט ער אפגעהארגעט אפאר טויזענט מענטשען פון די וועלט, אבער קיינער וויל שוין נישט האנדלען מיט זיי, יעדער האט זיך אוועקגעצויגן פון זיי, און די זעלבע דארף מען אונז טון מיט די רבנים. אַף נישט קײן מורא פֿאַר זײ, זײ זענען גאָרנישט, זײ זענען הבל און עפֿרא לפּומיה. ס'איז געװען אַמאָל אײנער געװען אַ שוחט און דערמאָנט דער אומער אַ גאַנצע מעשׂה און ער איז פֿאַרכאַפּט געװאָרן דאָרט װוּ ס'איז געװען נעבעך פֿון די לינקע חבֿרה, האָט ער געזאָגט דו מוזט צוריק פֿאָרן דאָרט, אױסשרײַען עטס זענטס גאָרנישט, עטס זענטס גאָרנישט, עטס זענטס גאָרנישט, און זי אונטערגײן. זאָל ב ה אַלע רבנים זענען גאָרנישט, זענען גאָרנישט, זענען גאָרנישט. זאָגט אײנער מען טאָר נישט מבֿזה זײַן תּלמידי חכמים, אונדז האָבן מיר זײ נישט מבֿזה געװען, זײ האָבן זיך אַלײנס ביטערלעך מבֿזה געװען, זײ האָבן אַרױסגעװאָרפֿן בוכ.

טהור, און זיי האבן דא זיך צו שלאגן. דער ישראל הגר המצרי, איך האב דאס שוין געזאגט אמאל און כ'וועל עס זאגן נאכאמאל, דיין תיקון וועט זיין, נישט אז דו'סט אונטערשרייבן אויף די געלטער צו נישט, אוודאי איז זיכער בעסער אז דו שרייבסט אונטער אז מ'טאר נישט נעמען, אבער דו מוזט דיך אויפשטעלן און זאגן רבותי, אבל אשמים אנחנו, איך בין געווען א חזיר, איך האב מאלעסטעד קינדער, מיין ווייב איז געווען קראנק, אזוי האט ער געזאגט פאר די בחורים, האט ער געמיינט אז ער מעג עס טון, האסט עס נישט געטארט טון, דארפסט יעדן איבערבעטן, און טאמער מ'דארף האבן העלפ זאלסטו זיי גיין העלפן, די פרוי וואס דו האסט געטאטשט בהוי דיעפ זי דארף נאך היינט העלפ, איינער צאלט די אלע בילס? און נישט דו. ביים אייבערשטן ארבעט נישט כ'וועל טון אן עבירה אבער נאכהער טון אן אנדערע מצוה וועל איך מכפר זיין. מען מוז תשובה טון ווי נישט גייט אלעס צו די סיטרא אחרא. יעצט כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן די פראגרעמס וואס די ישיבות נעמען. כ'האב געוואלט זאגן פאר די ישיבה בחורים, אונז האבן היינט נישט קיין מורא פאר די אלע שקצים, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, וויאזוי האבן זיי מושל געווען? זיי האבן דאך נאכגעשריגן, זיי האבן געהאט בחורים וואס האבן נאכגעשריגן, היינט גייט עס נישט. איך האב געזאגט די fbi זיי שלאגן מיך, זיי שרייען נאך מיר נאך, זיי האבן מיך געשאסן, עטליכע מאל, אלעס איז העיט קריים, איך וויל וויסן וואס האב איך זיי געטון? ווען זיי האבן אנגעהויבן צו פארשטיין האבן זיי גערירט געזאגט, איך ווייס נישט פארוועם זיי האבן געזאגט, איף דעט דאזענט סטאפ ווי'ר גאנע קאם אין, און קיינער זוכט עס נישט, איך בין א מענטש, איך האב זיי גארנישט געטון, איך האב מיין טאטע דא געוואוינט און איך האב אויך איך בין געבליבן דא וואוינען, איז וואס? איך איך בין זיי גארנישט שולדיג, איך בין שולדיג נישט פאר סאטמאר און נישט אפילו פארן רב זכרונו לברכה בין איך נישט שולדיג גארנישט. די רעבעצין איז שולדיג געבליבן א בעכער. יעצט וואס זיי טוען יעצט איז, זיי נוצן די בני יואל מיט אלע זלמן לייב'ס אזוי גערופענע ידידים אז זאל זיך אננעמען פאר. זיי קענען נישט ארום גיין זאגן זלמן לייב איז גערעכט ווייל מען ווייסט עס איז אלעס מינות און כפירה. ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ונתנה תוקף. וואס האט ער געטון? מען האט אים גערופן ער זאל זיך שמד'ן האט ער געזאגט פארן פריץ געב מיר דריי טאג צוריק געגאנגען אהיים האט אנגעהויבן זייער צו וויינען וואס האב איך געטון דא? איך בין נאך נישט זיכער אז ס'איז דא א באשעפער הייסט איך דארף האבן דריי טאג? האט ער געזאגט די הענט וואס זענען געגאנגען און די פיס וואס זענען געגאנגען זאל מען אפשניידן האט אים אריין געברענגט ווי א צושניטענע פיס אוו דזשאנק אין בית מדרש און ער האט געזאגט ונתנה תוקף און דאס איז די לימוד זכות פאר כלל ישראל אלע דורות עטס ווייסט נישט דא איין קהילה אין די גאנצע וועלט וואס עס זאגט נישט ונתנה תוקף נישט דא סא אפילו די וואס זאגן נישט קיין יוצר ונתנה תוקף זאגט יעדער יעצט לאמיר צו צולייגן דעם ונתנה תוקף וואס איז דער יחוס מיט אים ער איז געגאנגען ער האט געזאגט יענעם ער דארף האבן דריי טאג. נו גייט ער זיך הרגענען? ער דאַרף צוריק גיין זאָגן, ניין, איך האָב דעסיידעט, אַז ס'איז יאָ דאָ אַ באַשעפער, איך וויל נישט מיט דיר האָבן גאָרנישט. וואָס שניידסטו דיר אָפּ די הענט און די פיס? די גמרא זאָגט אַ פּורש ממינות מייעס. דער ישמח משה האָט געהאַט אַ פעטער, וואָס די רעבעצן האָט אים געזאָגט, אַז לעצטנס ביסטו מזלזל אין אַ סך אידישע זאַכן, למשל, אַזוי ווי זיך צו וואַשן מים-אחרונים, צו אַנדערע זאַכן. און וואָס האָט ער געטאָן? זיך אויפגעשטעלט ברבים און ער האט געזאגט רבותי א פורש ממינות מייעס אגעין מיט די חברה די שאץ חברה וויל איך זאגן איך טו תשובה און ער איז געשטארבן עס גייט נישט אזוי ווי עטס מיינטס איז וואס זיי טוען איז קודם לויפן זיי ארום צו די בני יואל אז די בני יואל זאלן זאגן אז מען טשעפעט זלמן לייבן קודם וויל איך פארשטיין איין זאך ווער איז זלמן לייבן און פון ווי שטייט אז מען טאר אים נישט טשעפען ווען ברוך מאטכע האט געהאט זיין פארקאקטן ערווה אריינגעשטופט אין אלע קינדער און ארויסגעקומען יעדן טאג נאך דריי שעה אין די מקווה אין מונקאטש און ער האט געזאגט אוי איך האב געכאפט היינט גוטע העכטלעך איך מיין דאס אלעס איז אקעי און געגאנגען זאליק האט זיך אנגענומען פאר אים יעצט איז א פראבלעם אז מען רודפ'ט זאליקא וועלט וואלט וועלט וואלט דיך דעמאלטס ארויסגעווארפען דו האסט אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג. א שייגעץ סתם. נאר וואס? א רב האט מיר געזאגט, רבי נחום, דער אייבישטער פירט אזוי זיין וועלט, ער האט דיך אריינגעשטעלט צו זיין א שר צבא, ער האט געזען ביסט נישט דורכגעפאלן, זאגט ער פיר מיר נאך א מלחמה, און דאס א שווערערע מלחמה, ווייל דאס אז מען זאל טאטשען קינדער צו מען זאל נישט טאטשען קינדער, דאס איז א געוואלדיגע מלחמה געווען, ווייל ס'איז דאך געווען נישט לכתחילה, אבער די מלחמה וואס זאליקא פירט יעצט, ער זאגט דאך אז ס'איז נישט דא א באשעפער, נו אז ס'איז נישט דא א באשעפער פאר וועם זאל מען מורא האבן, מעג מען דאך טוהן וואס מען וויל, מעג מען גנב'ענען געלט, מעג מען זאגן אז ס'איז נישט דא א באשעפער, ער זאגט דאך ס'נישט דא באשעפער דער שייגעץ. אויב סאטמאר האט דאס געבויעט אלע יארן איז דאס גאנצע געבוי וואס דער דבר יואל האט געבויעט איז ליידער געגאנגען לטמיון, איט ווענט דאון דע דרעין, ווייל אלע קהילות קוקן ארויס אויף סאטמאר סאטמאר סאטמאר. יעצט וויאזוי ס'איז צוגעקומען אזא מין מורא'דיגער אומגליק ווייסט מיר אונז. דער רבי איז געווען אלט און קראנק, מ'האט אים צודרייט געמאכט און וואס מ'האט געזאגט האט ער געפאלגט. ער האט מורא געהאט פאר די רעבעצן אין שלאער פלעגט ארומגיין א דזשאוק איך האב געלערנט אין ירושלים האט מען געזאגט אזוי, געווען א איד וואס איז געווען רב פון ירושלים. גאנץ ירושלים האט פאר אים מורא געהאט, מ'האט אים ליב געהאט. מ'האט אבער געהאט איין פראבלעם, ער האט געהאט א רעבעצן. און די רעבעצן האט געהאט נאך א פראבלעם, אז ווען א קאץ האט געשפרינגען איז זי משוגע געווארן. פלעגט די וועלט זאגן אז גאנץ ירושלים פירט זיך אויף א קאץ. דאס איז דא געשען. מ'האט ליגנט געזאגט פאר דעם רעבען, זיי האבן נישט געכאפט אז צו זאגן ליגנט פאר אזא איד, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט. יעצט דער רבי האט געשריגן אז בעלזער רב, ער וויל נישט מ'זאל אים טראגן אויפן בענקל, ווייל'ן בעלזער רב האט מען ארומגעשלעפט. בעלזער רב שלעפנדיג צו מ'האט אים ארויפגעשלעפט, האט ער נאך בערך געוואוסט וואס טוט זיך. ווי דער רבי האט דא געוויסט, ווייל בעלזער רב האט געהאט געטרייע מענטשן, זיי האבן אים אויסגעזאגט דעם אמת, יעצט איז נישט קיין חילוק יעצט בעלז גארנישט איך וויל איין זאך מען זאל מאכן זיכער מען האט דעם רעבן פארפירט און אונז טאר מען נישט גיין ווייטער דעם וועג, סאיז אסאך געלט סאיז אמת אסאך געלט די וועלט וועט נישט אונטערגיין אן זייער געלט קוק וואס קהילות האבן אנגעבויט יעצט סרול האגער המצרי דער טמא'ניק דער טמא מטמא'דיגער וואס ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר פאר גארנישט האט יעצט גערעיזט איינער האט אים געגעבן ביי פינף און דרייסיג מיליאן דאלער, זיי האבן אנגעקויפט אין ראקלענד איז געווען דארטן אזא סקול, א קאלידזש, מען האט מאלעסטעד דארטן חברה, האבן זיי עס פארקויפט פאר ראטעווען אפאר טאלער, אזוי טוען היינט אלע, אה אלע ישיבות וועט עטס נאכאמאל פארקויפן, איך זאג ענק צו, עטס געדענקט זיך כ'האב ענק געזאגט מען האט מיך ארויסגעווארפן פון וויליאמסבורג עטס וועט נישט האבן ווי צו דאווענען און עטס וועט נישט האבן קיין מנוחה, ס'איז מקוים געווארן צו נישט, דערווייל האט עטס נישט קיין מנוחה, איך האב אויך נישט. אבער איך בין דאך פאר א גוד פורפעס, עטס זענטס פאר גארנישט, יעדער משוגענער און נחום ראזענבערג, יעדער מחנך אין סאקמער קאקמער האט געזאגט נחום ראזענבערג איז שולדיג פארן דור, איך בין שולדיג אז עיבי שטיין האט זיך אפגעשניטן דעם פיפיק און ער וויל ווערן א מיידל, איך בין אויך שולדיג פאר דעם, ער זאגט דאך ווען ער איז געווען פיר יאר אלט האט ער שוין געפילט ער וויל ווערן א מיידל, זיך אריינגעזעצט אין זיין מאמעס בעדרום און אפגעשמירט אירע קאלאון, עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן. אונז גיימער ארבעטן אויפן זעלבן וועג ווי זיי האבן געארבעט, אויפן זעלבן וועג, אונז גיימער נאכשרייען יעדן רב אין די גאס, איך האב אמאל נאכגעשריגן פארן אלטן פאשענער רב דער פגר טמא וואס האט געפייגערט א יאר צוויי צוריק, איך האב נאכגעשריגן אויף יוסטרי, כ'בין אים נישט געגאנגען זוכן נאכצושרייען, אבער איך האב אים געטראפן האב איך אים נאכגעשריגן, און ער האט אנגעהויבן צו לויפן אזוי ווי די שווארצע פעפער וואקסט, וואס האבן זיי געמיינט אז נאר זיי קענען? אמאל האבן זיי געהאט קאנעקשאנס ביי די פאליס, די פאליס האט מען געכאפט זענען קאראפטעד, זיי האבן געקויפט און פארקויפט גאנס מיט לייסענסעס, אונז האבן היינט נישט קיין מורא, אונז זעמיר אונטער די עף בי איי, וואס ביי די עף בי איי איז אויך דא קאראפשען אבער נישט אזוי ווי דארט, און איך האב זיי געזאגט דאס איז העיט קריים, דערס נאו ריזען אז קיינער זאל נישט טון גארנישט, און זיי האבן געזאגט דאס, זיי האבן געזאגט עס קען עס סטאפן, נישט מוזן זיי אריינקומען, דער שייגעץ טמא דער סקווערער רבי ימח שמו וזכרו דוד'ל סקווערער, געווען א פרוי זי האט געזאגט הערשי ברייער האט מאלעסטעט איר זון, שוין, קומט זי צו מיר א וואך שפעטער זי ווייסט נישט וואס צו טון, איר קינד וויל זיך נעמען דאס לעבן. האב איך געזאגט גיי צום רבי, זאגט זי די רבי האט געזאגט אז איך מוז האלטן דאס מויל ווען נישט וועל איך פליען פון שטעטל איך מיט מיין מאן, בין איך אריין צו דעם שייגעץ און איך האב געזאגט, זאגט ער איך ווייס פון גארנישט, איך הייב אן צו שרייען אויף אים דו זאגסט ליגנט דו ווייסט יא, די פרוי איז דא געקומען וויינען צו דיר, ער האט געדרוקט א באטן ס'איז געקומען רוצחים, האב איך געזאגט רבי, איינער לייגט א הענט קומט אריין די עף בי איי דא עס ליידן אזוי ווי דאס געלט נעמט פון די געגנבעטע געלטער האט ער געווינקען מיט די הענט און אלע מלאכי חבלה האבן זיך צו צושפרייט און ער זאגט ר' נחום וואס ווילט איר זאג איך אים הערשי ברייער מוז פליען פון דיין שטוב דאס קינד דארף האבן טערעפי זאגט ער ביידע וועל איך דיר נאכגעבן נישט געהאט קיין ברירה מער ער האט געזען כי כלתה אליו הרעה די זעלבע אויך דאס טוט עטס די זעלבע זאך יעצט מען גייט ארום מען האט אנגעהויבן צו סטראשען ווער איז ער יעדער האט מורא געהאט פון אים. איז יצחק לבן שטערן? אינטערעסאנט איך זעה נישט און איך הער נישט פון דעם יצחק לבן שטערן, איך הער ער איז באהאלטן ערגעץ אין לעיקוואד צו ווי, ווער האט פאר אים מורא? וואס פאר מורא? וואס קען ער דיר טוהן? ער קען דיך ארויסווארפן? ער האט מיך דאך ארויסגעווארפן פון סאקמער בית מדרש, סוי ס'איז ביי מיר א גאנצע כבוד מ'האט מיך ארויסגעווארפן, ווען נישט וואלט דער שייגעץ דער יחזקאל טייטלבוים דער רב וואלט מיך יוצא געווען מיט תקיעת שופר, שטעל דיר פאר ער האט אריינגעבלאזן אין זיין שוועגערין'ס וועדזשיינע וואס איז געווען אן אשת איש און ער וועט מיר אריינבלאזן דעם שופר. זאל איך ענק זאגן? איך וויל יעדן בחור זאגן אז מען האט דיך ארויסגעווארפן פון א ישיבה, דו זעסט א ראש ישיבה, דו זעסט איינער וואס האט דיך פוגע געווען, שריי אים נאך אין די גאס, שלאגן טאר מען נישט, נאכשרייען מעג מען, דאס איז די לאו, ס'זאל ווערן א גאנצע מדובר, זאלן קומען די פאליס, זאלן קומען אהער, זאלן קומען אהין, ס'איז דא יעצט א זאך, מען האט נאכגע, מען האט אבדאקטעט א מיידל אויף א שעה צייט פון בענסאנהורסט, שומרים איז אין דעם פארמישט, שמירה צי שומרים, איך ווייס נישט וועלכע גענוי, שטעל דיר פאר וואס זיי האבן געטון, זיי ווילן נישט ארויסגעבן ווער דער נואף איז, יעצט וויל מען וויסן ווער דאס איז. געזאגט, ווילן זיי נישט ארויסגעבן. אה, שמוציגע חברה. ביי מיר איז אויך אזוי געווען, יעדעס מאל ווען כ'האב איינעם אנטדעקט אז ער האט געווען א נואף איז מען געלאפן צו יענעם, מען מען געט דיר, מען געט דיר, מען געט דיר. איינער האט מאלעסטעט און גערעיפט א קינד אין א מקווה אין פלעטבוש, דער טאטע האט באצאלט הונדערט טויזנט דאלער שווארצערהייט, פאר יענעמס טאטע ער זאל נישט זאגן, איך האב נישט געוואוסט דערפון, כ'בין נישט געווען פארמישט דערין, כ'האב געוואוסט דערפון נאכדעם, ווייל ער האט געוואוסט היינט איז נישטא מער די זאכן, הונדערט טויזנט דאלער איז א מציאה, ווייל ווען מ'גייט דורך א לויער און מ'גייט דורכן קאורט סיסטעם קענסטו גיין זיצן נאך די הונדערט טויזנט דאלער. לאזט ענק נישט, און איך זאג די מיידלעך אויך די זעלבע, אז א פרינציפעל אדער א מיידל האט געזאגט צו דיר זאכן וואס מ'טאר נישט, דאונט לעט הער געט עוועי וויט איט, שריי איר נאך אין די גאס. אז זיי וויסן ס'איז נישט קיין הפקר וועלט. און נאכדעם וועט מען זיי איינזעצן אויך. באט דעי העוו טו סטארט לערנינג אז אונז האמיר נישט קיין מורא מער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן די בני יואל. ענק האט דער אייבישטער אויסגעוועלט אז סאקמער זאל נישט פאלן. האט ער געמאכט א בני יואל האט אונז שוין געשלאגן. עה, אסאך זאכן האט ער שוין מיטגעהאלטן. איך הער אז סקול באסעס האט מען יא גענומען פון זייער רעזשים און מ'האט גענומען אנדערע פראגרעמס פון זייער רעזשים. אויב עטץ עטץ בוגד זיין אין רעבן וועגן דעם פארדרייטן זלמן לייבן זאלט עטץ וויסן זענט עטץ בוגד אין גאנץ אידישקייט. ווייל דאס איז די לעצטע האפענונג וואס אונז האמיר משה מרדכי פרידמאן האט מיך געבעטן איך זאל מאכן א מקווה פאר די בני יואל האב איך געזאגט אקעי גייט חזקאל ראטה קאלט מיך אפ און זאגט מיר זאלסט וויסן מען מוז עס מאכן ווייל זיי האלטן אן דאס אידישקייט די סאטמאר זאג איך כ'האב נישט קיין פראבלעם זאגט ער יא מ'וועט דיך סטראשען זאג איך מיך קענסטו נישט סטראשען וואס וועלן זיי טון זיי מוז נישט צאלן איך האב קיינמאל נישט גענומען קיין געלט איך האב דאך אפילו געבארגט פאר די בני יואל פופציג טויזענט דאלער בימים ההם אז זאלן האבן זאלן קענען ענדיגן די מקווה ס'זאל נישט בלייבן סטאק אינמיטן ווייל די סאטמארע כוליגאניעס האבן געזאגט זיי וועלן אריינווארפן א קען אין די פייפ און עס וועט ווערן דעמאלטס פסול? זיי דארפן נאר זאגן, מען איז דאך דאך אויך אויף צרות. דו האסט געמוזט וואטשן טווענטי פאר סעווען, פארשטייסט? איך האב נישט קיין מורא פאר זיי, עס קומט צו מאכן א מקווה זאג איך כ'האב זיי אין דר'ערד, סאפ. עניוועי, איז דעמאלטס די בני יואל האבן זיך געפירט גאנץ פיין אויפן רבינ'ס דרך. וואס טוען זיי יעצט? די סאטמאר כוליגאניעס לויפן צו די בני יואל און זיי האבן שוין אנגערייט זייערע דיינים, זיי זענען נישט ווערד זייערע דיינים, זיי זענען נישט ווערד געווען א פארץ זענען זיי ווערד געווען. ס'געווען דער נעכטן שטערן, דער מארגן שטערן, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר ווער וואס, און די אלע אנדערע זענען געווען נאר פיסעס אוו דרעקעס, ס'געווען אפאר ערנסטע צווישן זיי, למעשה בעטן זיי יעצט אז מ'זאל זאגן דרשות איבעראל אז מ'רוידעפט זלמן לייבן, ווער רוידעפט אים? זאל ער גיין אין דר'ערד? ווער רוידעפט אים? וויאזוי רוידעפט מען אים? מ'האט אים נישט גערוידעפט ביז יעצט, און זאג מיר און דער שייגעץ זלמן לייבן האט געמעגט רוידעפן אנדערע? כ'שטיי נישט, ער האט מיך געמעגט רוידעפן? וואס האב איך אים געטון? קען אים אפילו. איך האב געפאשעט מיט אים חזירים אין די יונגע יארן, וואס וויל ער פון מיר? ער איז געווארן סאטמאר רב, האט זיך איינגערעדט אז דאס איז עס. סאטמאר רב האט געזאגט אמאל א גוט ווארט דער דברי יואל, איינער האט געזאגט פארן רבי אויף בדחנות אויף טיש פריער וואס ר' אהרן איז געווארן א חתן, ווען ס'איז געווען די תנאים האט זיך אנגערופן א בדחן אויפן טיש ביים רבין ביים דברי יואל אז סאטמאר און וויזשניץ איז געווארן נאמבער איינס, די רבי האט זיך אנגערופן הויעך, סיגעט און סאטמאר איז געווארן נאמבער צוויי. שטייסט? ער האט זיך אנג האט זיך ארויפגעזעצט די מחילה אויפן רבינס בענקל, אויך שלא כדת, עס איז געגאנגען מיט מיט מיט מלחמות מיט שלעגערייען, איז געגאנגען די די די די די שייגעץ, ער געט ארויס בריוון אויף אנדערע, ווער ביסטו זלמן לייב, זלמן לייב, ווער ביסטו בכלל, וויאזוי האסטו דיר אויפגעפירט דיינע יונגע יארן, ביסט געזעסן אין כולל און האסט זיך ארומגעפעצלט דארט מיט דיין בויפרענד, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט, ווילן זיי ענק ארייננעמען אין די מלחמה. גייט יעצט נאך ארום, יא מען רוידעפט אים, און אז מען רוידעפט אים, מען האט מיך אויך גערוידעפט, איז וואס איז, עס האט זיך קיינער נישט אנגענומען פאר מיר, סא וואס און פארוואס זאלסטו דיך פאר אים אננעמען, די האסט עפעס אין אים, האסט עפעס א טובת הנאה פון אים, כ'פארשטיי בכלל נישט וואס עטס ווילטס, מען רוידעפט אים, עניוועי, שטותים מיט נארישקייטן, מען רוידעפט אים, מען זיצט אויף אזא בענקל ווי דעם רבינ'ס בענקל, דארף מען קענען ליידן רדיפות אויך, און חוץ פון דעם פארוואס פארוואס מעג מען מיך יא רוידעפן און דיך טאר מען נישט, לאו לייף וואס דו ביסט, האסט געוואלט בעקן ברוך מאטכען דעם חזיר, וואס? שעים אן יו. געוואלט בעקן ברוך מאטכען, ברוך מאטכע האט געהאט א גאנצע ווארט אין סאטמאר, ס'איז אנגעגעבן געווען אז ער ארבעט אין עיטי טו לי עוועניו, נאכדעם ווייל מ'האט אים נאך נישט געוואלט ארויסלאזן נאר אז ער האט א דזשאב האט ער אנגעגעבן עיטי טו לי עוועניו, חזירים מנוולים שמוציאנס, פאר זייער שקצים טוען זיי אלעס, יעצט די עולם איז ברוגז מ'האט אבדאקטעט א מיידל, וואס איז געשען? איך ווייס איינער וואס האט יעדן טאג אויפגעפיקט און דא אין די נעיווי יארד האט ער אויפגעפיקט א ז' סאטמארע מיידעלע, זי איז געווען אלט אַכצן, נײַנצן יאָר און ער פֿלעגט איר רעיפּן. און איך האָב איר געבעטן, זאָל אים אַרײַנזעצן. האָט זי געזאָגט, זי האָט חתונה געהאַט, זי האָט נישט דערציילט איר מאַן. יאָ, ווילסט נישט? געזונטערהייט, גאָו טו העל. פֿאַרשטייסט? און ער איז פֿון די שיינע ייִדן אין סאַטמער, פֿון אים נעמט זיך סאַטמער אָן. פֿאַרשטייסט וואָס דאָ טוט זיך? דו ביסט ברוגז, מע רוידעפֿט דיך, דעמאָלט גיי אַרויס. ווער ביסטו, אַז דו זאָלסט רוידעפֿן דעם רעבן? דער רבי איז שוין לאַנג אין קבר, יאָרן לאַנג, און דו גייסט זאָגן, אַז מע מעג נעמען די אַלע זאַכן? ס'איז גאָר מותר לכתּחילה. פֿאַר וואָס? ווײַל דײַן זון, יענקי-בער, האָט אָנגעמאַכט אַ מולדת-חוץ, ער האָט אָנגעמאַכט. קינד מיט א סעקסרעטערי? פרעגט זיך אויך וועגן דעם אויב מעג מיר אונז אלע טוהן דאס? געב ארויס א בריוו אז מען מעג דאס אויך. דא קומט א איד ווי דער ונתנה תוקף און ער זאגט ניין ס'איז נישט גענוג אז איך זאג דעם קעניג איך האב מיך מיישב געווען איך וויל נישט נאר פאר דעם וואס איך האב געמאכט אז איך האב א ספק עס האט געדויערט דריי טאג פאר דעם מוז מען עם אראפ שניידן הענט און פיס און קאפ מיט אלעם און דאס איז די תיקון פאר כלל ישראל. דאס איז דער גאנצער תיקון, און דאס איז די תפילה וואס מען זאגט נתנה תוקף, מען דארף אנהייבן צו מאכן זיכער און קלאר פאר די קינדער, מען טאר נישט נעמען די פראגראמען, מען טאר נישט נעמען געלט פון גויים, ס'שטייט ביבוש קצירה תשברנה, ווען ס'טריקנט זיך אויס די וואס ס'וואקסט אויפן בוים צוברעכט זיך עס, מען האט עס קיינמאל נישט געטארט נעמען, איך דענק נאך יארן צוריק, כ'קען א איד ער האט געהייסן גאטליב מישקאלצער, ער האט געפרעגט ר' מאטלען צו ער זאל עס נעמען צו נישט, ווייל ער האט געווען רב ס'איינגעשטעלט אין וויזשניץ אין מאנסי איז ער געווען דער מנהל דארט צו וואס, האט אים ר' מאטל געזאגט נעם עס נישט, פרעגט ער פארוואס נישט, זאגט ער כ'וועל דיך פרעגן עפעס, שבת זאג איך תורה פארן בחור זאל זיך וואטשן די אויגן שמירת עיניים מיט אהער מיט אהין, וויאזוי קען איך אים שיקן דינסטאג אז ער זאל גיין אין מאנהעטן סיינען אזא דאס פאר א שיקסע. קודם זאגט ער א ליגנט, און ער ווייסט ס'ליגנט, און אונז ווייס מען ס'ליגנט, און אויב איז עס פרעמדע פרויען שיקסעס מיט אלעם, כ'וויל עס נישט, און זיין זון זאגט ער זעהט גארנישט קיין שלעכטס אין דעם אלעם, פארשטייסט? יא יא, אז מ'האט נישט קיין שכל איז א שאד, און אונז גיי מיר אננעמען ארויסצוגעבן ביכער אויך קעגן די שקצים, ווער די זענען, ס'זאל בלייבן לדורות. כ'האלט יעצט אינמיטן ארויסגעבן א ספר, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'הייסט מיין קאמף, מענטשן בעטן אז זאלסט נישט רופן מיין קאמף, זאלסט רופן דיין קאמף, ווייל מיין קאמף האט היטלער ארויסגעגעבן קעגן די אידן איז אויך קעגן די אידן, וואס מען האט דא געטון מיט קינדער איז דאך אנבעליוועבל, נאך היינט קלינגט נאך אין די טעלעפאון כסדר יעדער דערציילט וואס מען האט מיט דעם געטון מיט דעם געטון, פוי אזעלכע גרויליגע זאכן, און יעדער האט עס צוגעלאזט, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, מען האט מורא געהאט, און איך האב זיך געזאגט אלע איך האב פאר קיינעם נישט מורא וואס וועט עטס טון, מען האט מיך געשאסן אויך, סא ממש א האר האט געפעלט איך זאל שוין נישט זיין דא, איז. און יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, מ'האט מטמא געווען דא קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך, מיט וואס דו ווילסט האט מען געטון, יעצט האסט געוואלט מטמא זיין א יונגל א מיידל, נעם דאס יונגל מיידל זיי אים מטמא, ס'איז געווען על טהרת הקודש, דו האסט נישט גוט געלערנט, איך וויל מיט דיר רעדן פאר מ'גייט אהיים, ס'איז שוין געווען טונקל אינדרויסן ווייל ס'איז געווען די זומער, די ווינטער, די לאנגע ווינטער נעכט, און דער רבי האט מזנה געווען מיטן בחור אז ס'האט געשטינקען, פוי, דאס אלעס האט מען געמעגט, און די גאנצע הנהלה האט געוואוסט, יעדער האט געוואוסט, יעדער איז געווען א שותף. דער האט נישט אויסגעזאגט, דער אהער, דער אהין. פוי גרויליגע חברה. געב איך יעצט ארויס א ביכל איך באשרייב דאס מיט די נעמען איך האב נישט קיין פראבלעם די נעמען וואס איך האב באקומען די געב איך אריין בלי נדר איך זוך יעדעס מאל צוויי וואכן צו כאפן פיקטשערס דערפון צו ווייזן ווער עס זענען עס געווען איז זאגט מיר איינער נו וואס פעלט עס היינט אויס זאג איך אים קודם ווייל סקען זיך נאכאמאל צוריק אויפוועקן ווייס איך נישט וויאזוי דערווייל צו וויסן די וועלט גייט דאך מער משוגע פון טאג צו טאג און צווייטענס ס'פעלט אויס מ'זאל וויסן וואס אונז האבן אדורכגעמאכט איך גיי עס ארויסגעבן בלי נדר איך האב נישט קיין מורא עס האלט אינמיטן כ'בין זיי מברר זייער אסאך זאכן די תורה'דיגע וועג אויכעט, פארוואס מ'טאר נישט נעמען א קינד אין מקווה, ס'איז דא א גמרא מ'טאר זיך נישט באדן מיט א טאטן, און אזוי ווייטער, איך זע אלעס איז אויסגעהאלטן על פי הלכה, אזא חזר'ישע זאך ווי די מענער מקווה למשל אין סאקמער קאקמער, ס'איז אפילו נישט דא קיין פירהענגל אויפן שאוער, א פירהענגל קאסט צוויי דאלער, קענסט עס טוישן יעדעס יאר פאר פסח, אבער מאך אזא פירהענגל מ'זאל קענען דורכזען טאמער אונטן צו ס'איז דא צוויי מענטשן. ווייל די חזירים וועלן ארייננעמען נאך איינעם. וויאזוי איז דאס אזא חזיריי? כ'האב געמאכט אין צוועלף שאוערס האב איך געמאכט אין פלעטבוש אין א מענער מקווה. כ'האב געמאכט אלעס מיט גלאז. די טיר איז גלאז. דעטס איט. קענסט קענסט נישט אריינקוקן ווייל ס'איז אזא מין גלאז, אבער ארויסגיין קען מען. ארויסקוקן קען מען. יעצט אונטער ווי די פיס זענען, די ביין פון די פיס, דארט לאזט זיך עס אויס. כ'האב עס געזען אמאל אין א טוילעט אין איינע אן די ראוד אויף די הייוועי א גרויסע טוילעט איז עס געווען איך געדענק נישט אין וועלכע שטאט ס'איז געווען פענסילוועניע צי וואו פון אויבן קען מען אריין קוקן און פון אונטן ווען די מענטש זיצט אויפן טוילעט זעהט מען אים נישט אבער ווען ער איז אויפגעשטעלט זעהט מען ווער ער איז דאס איז נאטינג ראנג פארשטייט זיך גארנישט מ'טאר נישט זעהן א מענטש וואס ער גייט אין טוילעט עניוועי אין יעדן איך בין דאך שוין שיעור נישט אין סאטמארע בית מדרש אבער איך געדענק ווען כ'האב געדאווענט אין קליימער יעדע טוילעט האט געהאט לעכער ווער האט געמאכט דעם לאך? וואס דארפסטו אריין קוקן אויב איינער איז דארט אין טוילעט? שעים אן יו אלל. עניוועי, זאליקא, דו האלטסט פאר א מרידה? איך האב דיר צו זאגן נייעס, סאטמאר וועט ווערן צופיצלט, ווייל זיי מיינען נישט דעם אמת. אריינגענומען אהרן'ען, יא, ס'איז א רב, ער האט זיך ארום געשלאגן אין ארץ ישראל יעצט מיט די בגץ, און ער האט פארלוירן. ער האט פארלוירן. די בעזד, די בגץ האט געפסקנט אז מ'וועט פרעגן דעם שמש, דעם שמש, דעם גבאי, די צו די גבאי האט געזאגט ער וויל אז יענער זאל זיין דא.

פארקויף נישט אז יענער איז דער שייגעץ און יענער טוט נישט גוט, דו ביסט דער זעלבער שייגעץ נאר דו ווילסט רעיזן אטענשאן טרעטסטו אויף יענעם ענד דעטס ראנג און וועגן דעם גייען מיר זיך אונז צוריק שלאגן מיט ענק, אונז גייען מיר טרעפן א רופא אין די גאס נאכן שרייען חזר, מניוול, אפיקורס, ס'האט שוין יעדער צוריק געצויגן, כמעט יעדער, זיי האבן אלע געזאגט זיי געבן נישט קיין היתר, נאר ס'איז דאך דא אפאר בהמות, למשל הרב אטרא זי ע פון וויליאמסבורג איז אזא שטיק בהמה. כ'הער זאגן אז זיין ווייב האט געדינגען צוויי ערנסטע מחנכים זאלן צו אים אהיים גיין און רעדן צו אים, זיי האבן גערעדט צו אים הערליך אפאר שעה, זיי האבן אים מסביר געווען, זיי האבן געוויזן אלע מיני סקירות וואס דארט שטייט, אין סוף איז ארויסגעקומען אז ער האלט זיך ווייטער ביי זיינע מאמרים. איז אדער איז ווייל ער איז א בהמה, אדער. ער האט זיינע נאנטע מענטשן, זיי זאגן לאך דיך אויס פון סאטמאר. ישראל האגער המצרי האט זיך אויכעט אויסגעלאכט, און אין די סוף זאגט ער אז נחום ראזענבערג האט אים צוגרינד געלייגט, ווען נישט נחום ראזענבערג וואלט ער געווען א גרויסער רבי, ער האט קיינעם נעבעך נישט ביים טיש, און די זעלבע אויך מיט יענקל בער, יענקל בער ער האט געטוהן וואס ער האט געטוהן, און ער זאגט מען דארף זיך אויסלאכן פון נחום, איינער האט אים געזאגט אז נחום ראזענבערג האט געזאגט אז מען טאר נישט, ער האט געליינט די אלע זאכן פון די קאמען קאר, איז למעשה האט יענקל בער געזאגט פאר ישראל האגער המצרי, דו ווייסט נישט אז נחום איז א צעדרייטער, זאגט ער ער איז צעדרייט אבער ער ווייסט נעבעך זייער גוט וואס ער זאגט און ס'איז ליידער אלעס אמת. ער ווייסט איך האב אים צעמאלן און צעטראסקעט. ער וואלט געקענט זיין היינט א גרויסע רבי, קיינער גייט נישט צו אים, הונדערט אינגעלייט פון מאנסי קומען אריין צו דעם אין וויזשניץ און וויליאמסבורג, ווען זיי מוזן אים צו זען, זיי מוזן זען אז ס'איז גארנישט, זיי מוזן זען ר' מאטעלע האט גערעיזט אזויפיל מיליאנס אוו דאלערס, ער האט פאר יעדן זון צוגעשטעלט די שענסטע און דאס בעסטע, א חסידות ווי וויזשניץ האט א פראבלעם אז זיי מוזן נעמען געלט און אונטערשרייבן אז ס'איז נישט דא א באשעפער? אנבעליוועבל, אויב עטס האט דאס געטון און בוגד געווען אינעם אייבערשטן זענט עטס פיניש. עטס האטס אומגעברענגט דעם בעל שם טוב, און איך בעט אלע קהילות שטייטס נישט מיט מיט זיי, מען זאגט שוין דרשות אין סאטמאר יא אז יעדער רודפט זיך אליין, מען רודפט אים נישט ער רודפט זיך אליינס, ער זאל נישט נעמען די געלט רודפט מען אים נישט, ער האט א זון א שייגעץ וואס ער האט געטון וואס מען טאר נישט, ער האט געטון גילוי עריות, ער וועט אונז פירן און זאגן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, וואס דא טוט זיך, און קיינער רופט זיך נישט אן, איך זעה נישט יצחק לבנה שטערן זאל זאגן א ווארט, איך זעה נישט משה טעראריסט פרידמאן זאל זאגן א ווארט, עס באדערט זיי נישט. זיי האבן אלץ געהאלטן אז ס'איז נישט דא א באשעפער, נאר יעצט ווילן זיי אז אונז זאלן מיר אויך אזוי האלטן, און אונז גייען מיר ענק זאגן בלוי וואס דו האלטסט, דאס איז דיינע ביזנעס, וואסערע אן אפיקורס עטס זענטס, דאס האבן מיר אונז אלע יארן געוואוסט, אבער אונז גייען מיר נישט מיט מיט ענק. יעצט ס'קומט ראש השנה, ס'איז זייער אן ערנסטע ראש השנה די יאר, מער ערנסטער ווי אלע אנדערע יאר, ווייל כלל ישראל האט מיטגעמאכט אסאך אסאך נפטרים, נעבעך, איז געווען א מגיפה, ויהי אחר המגיפה, מען דארף אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, מען דארף אנהייבן ווייטער צו וואטשן אויף די קינדער, אויף זייער קדושה און אויף זייער טהרה, קיינער זאל זיי נישט טאטשן, קיינער זאל זיי נישט מאלעסטן מיט רעיפן, מלמדים ברוך השם, מען רעדט נישט ס'איז שוין גראדע אן אכשר דרא, מלמדים אליינס זאגן מיר נחום, ווען דו זאגסט אונז פינף יאר צוריק אז דו וואלסט געמאכט אזא דזשאב וואלט מען דיר געזאגט דו ביסט א משוגענער, לאז דיך אפ, אזא דזשאב צו מאכן קעגן אלע מלמדים און אלע מנהלים און אלע ראשי ציבור און אלע ראשי ישיבות, יעצט איז דא אזוי, ס'איז דא א ראש ישיבה אין מאנסי און ער האט אנגעהויבן די בחורים האבן די שמוציגע כלים און ער איז געגאנגען זיי זאגן, ניין ער האט זיי גארנישט געוואלט זאגן, ער האט געזאגט איך וויל נישט טשעפען מיט די בחורים, איז זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געזאגט פיין אקעי, זיי זענען אריינגעקומען דעם נעקסטן טאג אין די שילן אין אלע שילן אין מאנסי מיט די שמוציגסטע כלים וואס ס'איז דא, וואס וועסטו יעצט טון, ער קען זיי נישט ארויסווארפן און ער אליין האט זיי מורא געהאט צו זאגן א ווארט, ווייל ס'הייבט זיך נישט אן ווען די בחורים זענען אַכצן, ס'הייבט זיך אָן ווען די בחורים זענען פֿינף, זעקס און זיבן, מ'דאַרף זיי אויפכאָווען מיט יראת שמים, אַז ס'איז דאָ אַ באַשעפער וואָס ער קוקט און מלא כל הארץ כבודו. אויף נעגל וואַסער וועט זיך יעדער מוסר נפש, זיין נישט לאָזן אַראָפּלייגן דעם פֿיס אַפילו צי ס'איז הלכהדיק צי נישט. ס'איז זיכער נישט הלכהדיק, על פי הלכה מעג מען אַפילו גיין ד' אמות, נישט געפֿערלעך. אין חסידות על פי בעל שם הקדוש איז זייער הארב, אפילו דער הייליגער רבי ר' מיילעך'ס ברודער ר' זישע האט געטייטשט יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס, מען שטעלט זיך נאר אראפ דעם פיס אויפן וועג פאר מען האט זיך געוואשן נעגל וואסער וועט א גאנצע טאג און מען זאגט איז שלעכטס נישט פארמיאוסן ס'איז א קאנטראווערשל אישו, אבער דאס וועסטו זיכער וועלן מאכן זיכער אז דיין זון זאל זיך וואשן די נעגל וואסער און נאכדעם זאגסט שוין די ערשטע זאך זאגט מען מודה אני לפניך מלך, חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, אויף דאס יעדע מאמע געט אכטונג פאר איר קינד, אבער וואס האסטו דערפון אז ער גייט אין חדר זאגט מען עס איז נישט דא קיין באשעפער, אדער מען זאגט צו ס'איז יא דא צו נישט זענען מיר נאך נישט זיכער, דאס לאדט עטס אלעס צו, ווי זענען די אידישע מאמעס פאר קרייען אוט לאוד, ווי זענט עטס? זעטס וואס מען טוט מיט ענקערע קינדער. און איך זאג ענק נאך א זאך, מען דארף די אלע חברה ארויסווארפן, אזא יצחק לבנה שטערן וואס ער איז אליינס האט מכשיל געווען בחורים, און ער איז א שמוציגער יונג, איך צום ארויס, עטס דארפטס האבן א קלין האוז, איך געדענק סקווער, איך קען זיי געבן א ברכה, איך האב מיך ארום געשלאגן מיט סקווער, אבער נישט סתם געשלאגן, האב מיך זיך אזוי געשלאגן מיטן רעבן, איך האב געהאלטן ביים אויפפיקן, עניוועי איז נאכדעם האבן זיי גענומען מיין אדווייס און זיי האבן אריינגעשטעלט די קעמערעס, די גאווערמענט האט באצאלט, איינמאל האבן זיי מיך ארויפגערופן איך זאל קומען ארויף, זאג איך ביסט משוגע איך וועל ארויפקומען מוצאי שבת ווייל מיין טאטע, איך פלעג ענדיגן מיין טאטענס שיפט אין פרידוואלד מוצאי שבת, זאג איך זאל ארויסקומען, ארויפקומען פאר איך פאר אוועק. איך זאג אז משוגע עטס מיך הרג'ענען דארט, זאגן זיי ניין אונז מיר האבן דארטן צוויי סטעיט פאליס ווארטן אונטן, און זיי האבן מיר געוויזן זיי האבן עפעס זיבן און צוואַנציק פלעצער פון ווען א קינד לאזט אויס די מאמעס הענט אין די פרי צו גיין אין חדר וואס ביז מען ברענגט אים נישט צוריק איז ער פאטאגרעפט די גאנצע צייט, ס'איז אלס מיין ארבעט האבן זיי מיר געוואלט באדאנקען, און זיי האבן מיר געזאגט זיי האבן ארויסגעווארפן אלע אלטע מלמדים מיט די אלע חזירים, בוקסבוים האבן זיי געהייסן דארטן מיט דער אייזנבאך. און זיי האבן מיר געזאגט, אונז האמיר אריינגעגעבן נייע מלמדים, יונגע מלמדים, און מ'האמיר יעדן געזאגט, אז טאמער דו וועסט טאטשן א קינד האסטו נישט מיט נחום ראזענבערג א פראבלעם, דו האסט מיט אונז א פראבלעם, אונז גיימיר דיך פירן אין תפיסה, כ'וויש אז יעדער זאל דאס טון. איך האב מיך שוין געוואלט באזעצן אין ארץ ישראל, איך מיין איך האב מיר שוין געקויפט דארט א הויז, איך האב מיך שוין געגרייט, איך זעה דער אייבערשטער וויל נישט, נאנאנאנאנאנאנאנאנאנא איך דארף דיך האבן דא יעצט, פאר דו מיר נאך נישט אויף ארץ ישראל, זע ס'זאל זיין דא א קלין האוז. וועט קומען אויף יענער וועלט און דער אייבערשטער וועט זאָגן, ביסט דאָך געווען אין ברוקלין, וואָס האָסטו געטאָן? ביסט אַנטלאָפן? ביסט געגאַנגען זוכן קדושת הארץ ביסטו געגאַנגען זוכן? יעצט אַ סך ערנסטע מענטשן, רבנים אויך, פרעגן, וואָס דאַרפסטו אַרויסגעבן אַזאַ ספר וואָס דאָ איז פאָרגעגאַנגען? מאַך אַ שווייג. זאָג איך, ניין, ניין, ניין, דאָס איז אַלץ אַ לימוד. ס'איז געווען די אַלע מענטשן וואָס זענען געווען אין שווערע צייטן, למשל אַזוי ווי דער מהר"י ששפורט מיט די אַלע, זיי האָבן אַלעס באַשריבן, ווייל דאָס פעלט אויס פאַרן קיום הדור, פון די פון די פיוטשער. סאטמאר האט געמיינט זיי וועלן אנשרייבן אויף יעדן פאשקווילן און יעדער וועט זיך דערשרעקן, און נאך איך וועל נאך שטארבן און הייסן אז איך בין געווען דער מנוול דער חזיר וואס מען האט מיך געלייגט אין חרם, איך האב זיי אלע אין דר'ערד מיט זייער שיטה קדושה אין איינעם. איך וועל זיי לייגן אין חרם נישט זיי מיך לייגן. איך זעה אפילו ווי וויכטיג ס'איז די אלע זאכן צו באשרייבן ווייל סאטמאר האט דאך געמיינט אז זיי פירן דעם דעם דעם ישיבה ווי אזוי ווי אזוי פירן די גאנצע זאך און וועסט נישט פירן גארנישט ביסט א דר'ערד ליגער א פעיקער א ליגענער א בלאפער געלעבט מיט פעיק מיט ליגענט אלע יאהרן און עס מוז ארויס קומען די יוגענט קאלט מיך אן די יוגענט זאגן אונז האבן עפעס נישט פארשטאנען וואס האט דער רבי דעיס מתיר געווען און יענץ מ'האמיר נישט געוויסט דער הער נישט געווען אין קאנטראל ער איז געווען א פעסענדזשער אין פירסט קלעס ער איז נישט געווען דער דרייווער זיי האבן זיך אנגעהויבן אויסצולערנען מ'טאר גארנישט באהאלטן אזוי פלעגט ער זאגן נתן יוסף דער אמת ווי ביטער ער איז. אבער אמת איז ער דאס איז די מעשה ווי איך קום ארויס מיט אלע נעמען פון די חזירים ס'דא אסאך מענטשן וואס וועלן זיך שאקלען אין קבר ווען זיי ליינען דא דארטן שטייט אונז האמער גביית עדות אויף יעדע זאך מען דארף נישט אסאך גביית עדות. וואס זיי זאגן עדות אז ארטור סאמעט מיט יחיאל בראנער מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט אלע אנדערע חזירים האבן געמאכט א חורבן אין הונדערטער קינדער און דאס איז זיין א געוואלדיגע זאך פארן תיקון העולם. ווען אונז וואלט מיר געוואוסט וויפיל קינדער מ'האט מטמא געווען אין אלע חסידישע הויפן נאך אפילו מיט הונדערט יאר צוריק און מיט צוויי הונדערט יאר צוריק וואלט געווען א געוואלדיגע לימוד. זיי האבן אנגעהויבן אז נחום ראזענבערג האט געמאכט א נייע תורה אז מ'טאר נישט, עס הייסט מ'טאר נישט, מ'האט דאך עס אלע יארן געטון. אונז זענען גערעכט געווען, מ'האט עס טאקע אלע יארן געטון, ס'האט דאך קיינער עס נישט באהאלטן פון אונז. מען האט זיך נישט געשעמט, ווייסט, עס קומט יעצט אלול מען דארף תשובה טון, רבותי אלע מענער מקוואות מוזן אנהייבן צו זיין בצניעות, עס מוז זיין געהעריגע פירהענגלעך, עס מוז זיין געהעריגע שאוער דארס איבעראל, און עס מוז זיין אז יעדער וואס ער גייט צו די שאוערס און צו די מקווה מוז גיין צוגעדעקט די ערווה מיט א האנטוך, עס פעלט דאך נישט קיין האנטוכער אין קיין מקווה, מען גייט נישט ארום ווי די חזירים, איז דא אמאל א בחור וואס ער וואשט זיך ארום, עס ווערט אים א קישוי אבר א יונגער בחור נעבעך ער נאך צוהיצט שטייט ער און ער רייבט זיך, שעם זיך דערמיט, שעם דיך נישט דערמיט, נעם א האנטוך, דעק דיך צו, און וואק אוועק פונעם שאוער, ווי מער דו'סט דארטן זיצן, וועסט אלץ מער ווערן אנגערייצט. נעם א האנטוך און דעק דיר צו די ערווה, ווייל אז וועסט נישט אזוי טון, וועסטו ווערן מער און מער אנגערייצט, און טריי צוריק אויסצולערנען צו לעבן נארמאל. און איך זאג נאכאמאל, מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער וואס דאס איז א קישוי אבר, וויאזוי מען מאכט ס'זאל אראפפאלן, ס'זאל זיך נישט צושפילן, גאט דינגען, איינער האט משמש געווען אין א טהורה, זיין ווייב איז ריין, און ער האט זיך משמש געווען מיט איר, און זי זאגט אים נטמאתי, כ'האב באקומען יעצט די וסת, כ'בין געווארן טמא, איז עס א גרויסער פראבלעם, ווייל זאל ער בלייבן אינעווענדיג טאר ער נישט ווייל ער נהנה פון א נדה, זאל ער ארויסקומען, די די הנאה פון ארויסגיין פונעם לאך איז אזוי גוט, עס איז סאו טעיסטי, פונקט ווי דאס אריינגיין. סאו וואט דאז הי דו, זאגט די גמרא, זאל נועץ ידיו וציפוריו וציפורניו ורגליו וידיו זאל ער אריינשטופן אין בעט, ממילא שטארבט אפ די אבר, וואס די מין פרעשור וואס ער לייגט אויף זיך ארויף, הייסט ער נעמט די הענט און די פיס, לייגט עס אויפן בעט, און ער רירט מער נישט אן די פרוי, ווייל ער איז אין די לופט, שטארבט עס אפ. איך האב אמאל געזאגט א תורה, ס'שטייט ביי יוסף הצדיק, איז אים ארויסגעקומען צען טיפות תוך ציפורן ידיו, איז האב איך אייביג געזאגט, איינער דארף זיין א לאקאו, א. קוקו צו גלייבן אז פון די פינגער פון זיין הענט איז געווען טיפה זרע. וויאזוי איז עס דארט אנגעקומען? נאר וואס, די הייליגע חזל לערנען אונז א מורא'דיגע זאך, דו ווייסט ווי אנגעצויגן יוסף הצדיק איז געווען? ער האט נועץ געווען מיט ידיו ורגליו אויף די פלאר אז ער זאל נישט צוקומען צו קיין איסור, אבער ליידער ליידער עס איז ארויסגעקומען. דאס מיינט ציפורניו ידיו ורגליו, נישט ער האט געוואלט חלילה טון אן עבירה מיט די שיקסע, ער פרובירט אלע וועגן, יו שוד געט ריד אוו איט, ס'זאל נישט זיין קיין קישוי. און ער האט פארלוירן צען טיפות, און דאס איז דען געווען די עשרה הרוגי מלכות. חזל מוז מען פארשטיין, מען דארף עס קענען אפלערנען, די זעלבע אויך אויב א בחור האט אזא זאך, זאל ער זיך אראפלייגן אויף דר'ערד, קיינער זאל נישט זען, ער זאל גיין אין טוילעט, זאל זיך אראפלייגן אויף דר'ערד, שטארבט עס אפ אויפן פלאץ, און מען זאל אויסלערנען די חברה, פארשטייסט? זיצט ער און ער רייבט זיך דארטן, און ער ווארט שוין שוין ארויס. שפריצן ווייל ער ווייסט דעמאלטס פאלט אים אראפ די רייע. יעצט אויב די טוסט נישט אזוי וועסטו צוקומען צו זרע לבטלה און דארפסט אנשמירן די גאנצע מקווה און מענטשן דארפן דארטן קומען זיך טובל'ן. אנהייבן צו זיך פירן מער צניעות'דיג. איך האלט אז מען דארף צושפארן אלע מענער נישט ווייל רבנים זאגן אויב עס איך שוין גאנצן גערעכט ווייל ספרים שטייט וועגן דעם קדושה איך זאג איך ווייס אלעס ווייס איך איך בין נישט פרעמד צו די עניינים געב יעצט ארויס דעם ספר שרייב איך ווי הייליג א מקווה איז און וואס די ספרים זאגן אויף א מקווה נאר כל הגדול מכ ל. הער אויף מחורב מחבירו זאגט דער הייליגער רמבן קומען אויף ארץ ישראל און געזען יעדעס פלאץ ווי הייליגער ס'איז געווען איז עס געווען מער חרוב כל המקודש מחבירו מחורב מחבירו איז דאס די לשון פון דעם רמבן שסיי איז דאך חכמה נישט דער בחור רייבט זיך און רייבט זיך ענדליך ער האט שוין געשפריצט און עס איז אים אראפגעפאלן דער אבר דעטס נאט די וועי טו דא איט קודם ס'איז נישט זרע לבטלה, עס איז נישט ריכטיג, און נאכדעם עס שמירט אן איבעראל, עס שמירט אן די מקווה, דעם טוילעט, אלעס, אן אנדערע איד זעצט זיך ארויף דערויף, און ביפאר יו נאו איט גייט ער אהיים, און קישט זיין ווייב פרייטאג צונאכטס, ער האט נאך פון די קלעבעדיגע זומער בחור'ס זרע יע ווייט. און בכלל ווען א בחור זאל גיין אין מקווה און ער קוקט ווי מ'טאר נישט, געשעהט אים דעיס, ווי ווערט ער געהייסן גיין אין מקווה? עס איז אזוי הייליג געווארן אין די מקווה? דעיס וואס איך טריי מסביר זיין פארן עולם. איין זרע לבטלה, איין איז טאקע קענסט עס, איין זרע לבטלה. קענען טויזענט מקוואות נישט אפוואשן, נישט איך זאג עס, דער שומר אמונים זאגט עס, אלע אנדערע זאגן עס, און וועגן דעם האט מען אים פיינט געהאט, מענטשן האבן נישט ליב צו הערן דעם אמת. יאסעלע האט מיר געזאגט, יאסעלע איז דעם בעל יסורים'ס זון, יאסעלע איז ווער האט געשטעלט, געשטערט, אז זיין זיידע זאל נישט האבן אין סאטמאר קיין מנין, פון דער ראש השנה יום כיפור האט ער נישט געהאט, ווי מיר זענען טאפ אויף ארץ ישראל, זאגט ער דער הייליגער דברי יואל, פארוואס, דאס ווייס איך נישט, דאס האב איך נישט קיין השגה, צו ער האט געהאלטן ס'איז צו א הויעכער דרך צו צו א.

אמאל, אונז גלייבן אין אהרן טייטלבוים גארנישט, נישט זיין פלייש, נישט אויף זיין שחיטה, וואס ער זאגט, אונז גלייב מיר אים גארנישט, האסט געזען ער איז אויף צרות, האסט אים געשיקט מענטשן, און יא מ'האט מיך טאקע געהאט שלעכטע בוקס, יעצט האט מען עס ארויסגענומען, שקרן דו ליגנער די, ארויסגענומען, דער קלויזנבורגער רב האט אמאל געזאגט א דרשה אין תל אביב, כ'האב אים אויסגעהערט, כ'פלעג פארן צו זיינע דרשות, ס'איז געווען נאך די פרשה פון יאסעלע שמו

נישט קריגן, קריגט זיך צו מ'זאל שרייבן יהודי לפי השופט אדער יהודי אז ער איז אזוי געבוירן. איך מיין מ'זאל שרייבן ער איז א יהודי כה השופט, האט קיין שום פראבלעם, ווייסט מען שוין פונקטליך ווי מ'האלט מיט אים. די זעלבע דא אויכעט. אהרן ביסט אזא ליגנער, דאס אז מ'האט געטוישט די בוקס איז אזוי אמת ווי דיין פלייש איז כשר. די זעלבע זאך. און ס'איז א פלא, אמאל האט א רב געטון געדרייטע זאכן, מ'האט נישט געהאט קיין פרנסה, נישט אהער נישט אהין, דבר אבד, מעשה'ס, אהרן ביסט א. שייגעץ בן שייגעץ, מיליאנער דאלער ליגט אין דיין דיספאוזעל און די קענסט נישט אראפלייגן א פיס? זאג פארן עולם ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, דארפסט נישט מער זאגן, מען דארף. די אלע טיפע חידושים וואס האסט מחדש געווען, ווער איז אינטערעסירט? דער מוהרא"ש פלעגט עס אייביג זאגן, מ'האט אים געוואלט שטערן דא ער זאל נישט עפענען אין ווילימסבורג, איך בין געגאנגען צו איצעלע פימפ, כ'האב געזאגט די מוזט אים לאזן עפענען, פרעגט ער פארוואס, כ'בין נאר געווען זיין אלע געהער, ער זאגט מ'זאל זאגן יעדן טאג אביסל משניות. סגייט דורך נאך די חתונה א וואך א יאר האט נישט אריינגעקוקט אפילו אין א ספר האט נישט געזאגט משניות האסטו עפעס האסטו כאטש עפעס אויב נישט די טיפן קצות קיינעם נישט אינטערעסירט היינט וואס די קצות האט צו זאגן דאס איז נאר גוט פאר בחורים אז זאלן קענען טון א גוטן שידוך דעטס איט קיינער איז נישט אינטערעסירט אפילו דער מחותן וואס וויל דיך פארהערן וויל אויך נישט וויסן וואס דארט שטייט ער וויל נאר אז ער זאל קענען זאגן ער האט אים פארהערט. יעצט א איד קאלט מיך אפ איך ווייס נישט ווי גערעכט איר זענט מען דארף לערנען מיט די קינדער די אלע בולשיט וואס מען האט אונז איינגערעדט אין חדר און די אלע בולשיט וואס מען האט אונז

און וואס איך האלט יא פון רבי'ן נישט איינמאל ווייזט עס אזוי ארום האב איך אים געזאגט הער אויס וואס איך האלט פון רבי'ן איז נישט וויכטיג דיר איז וויכטיג וואס איך האלט אז דו זאלסט וואטשן דיינע קינדער דעטס אלל אז דו וואטשסט נישט דיינע קינדער האסטו גארנישט און אנישט איז דיר נישט קיין חילוק צו איך האלט יא פון רבי'ן צו נישט איך מיין וואס איז די נפקא מינה עניוועי שטיסל יעצט איז געווען א מעשה אז די שמירה האט געכאפט איינעם. וואס ער האט אבדאקטעד א קינד א שעה צייט איז די ערשטע זאך וויל איך ענק זאגן ווען מען אבדאקט א קינד מוז מען אים גראד טראגן אין האספיטעל קודם כל ווייל די חזירים שטיפן זייער פיפיק אין דעם קינדס מחילה דעם קינדס מחילה איז מינימום א קליינער לאך און דער פיפיק פון דעם גראון אפ איז שוין א סחורה. אבער וואס זיי טוען איז זיי שטופן אריין אין לאך, ס'גייט אבער נישט, אבער דערווייל קראצן זיי אן מיטן פיפיק און ס'ווערט אויפגעריסן, און וואו ס'ווערט אויפגעריסן דארט איז די שמוציגסטע פלאץ וואס איז דא, ווייל דארט קומט ארויס די גדולים, און ממילא עס קומט ארויס די גדולים ווערט מען אינפעקטעד. מיט יארן צוריק בין איך געווען אין זופניק שוויץ, איך גיי דארט קיינמאל נישט, איך גיי נישט אין שוויץ, כ'בין געגאנגען אין מקווה. געווען דארטן אין זופניק'ס. ס'איז געווען א רב וואס ער האט מיך געבעטן, ס'איז דא איינער יאסעלע, יאסעלע דעם תולדות אהרן רבי'נס זון, יאסעלע קאהן. בקיצור האט ער האט ער מיר געזאגט אז ער האט א גאנצע קשיא אויף באבא סאלי, ער האט אים צוגעזאגט אז זיין ווייב וועט מקרב זיין פרויען צו טבילה, זאגט ער אים צו ער וועט האבן קינדער? און זיין ווייב איז שוין מקרב צען עלף יאר פרויען צו טבילה, זיי האבן נישט קיין קינדער. אבער כ'האב געזאגט קען זיין די מקווה איז נישט כשר, זאג דעם רב ער זאל מיך לאזן באקוקן, איז געווען א רב, כ'וויל נישט זאגן אין וועלכע שטאט, און דארט איז געווען דריי מקווה'ס, און שטעל דיר פאר איינס איז געווען פסול, ס'האט געליעקט, ס'האט ארויסגעליעקט פון אונטן גרויסע קוואנטומס וואסער. בקיצור, זאג איך דעם רב, זאלסט וויסן די מקוה איז פסול, מען האט גראד גערופן אן ארקיטעקט, א קאנטרעקטער, און מען האט עס שוין געפיקסט נאך פאר שבת. ווייל זחילה איז נישט קיין פראבלעם אין די מקוה, ס'איז נאר א פראבלעם אז טאמער ס'איז זוחל איז עס נישט כשר, אבער אז טאמער פיקסט מען עס איז די וואסער אלעס ווייטער כשר. און שוין. און אזוי פאר איך דאך אייביג צו ר' שמעונ'ען אויף מירון דאווענען שבת, ווייל. אין סוף טרעף איך יעדער וואס מאכט דיין שוויגער, וואס מאכט דער, וואס מאכט יענער, פרעג איך ווען האסטו די לעצטע מאל גערעדט מיט זיי, וואס פרעגסטו מיך וואס יענער מאכט, וואס איז, איך בין דא א נוז ריפארטער, איך זע אז זי ביג בען די שטאט זייגער אין לאנדאן, עניוועי, האב איך יענעם געזאגט, בקיצור, זאגט מיר יאסעלע קאהן, קום באקוק די מקוה זאג איך, דו קענסט מיך נישט רופן, דו רוף ביסט מיך רופן.

כ'וואלט גיין אין מקווה, זיי האבן אויך גראדע א מקווה פון א פאלאץ, כ'וואלט גיין אין מקווה, איך בין נישט א זשופניק, ס'כ כ'וואלט זעהן וויאזוי ס'גייט דארט צו די חאזעריי מיט אלעם, שוין, איז בקיצור האב איך געזעהן דארטן ווי א איד שטופט אריין זיין פופיק אין א קינד, עס הייסט ער האט גענומען א בענקל וואס אין שוויץ איז עס נישט דא, עס איז דא נאר די שטיינער, ער האט גענומען א אייגן בענקל און ער האט געשטופט אינעם קינד, איך האב מיך זייער אויפגערעגט, בין איך געלאפן שנעל, כ'האב געכאפט מיין קעמערע. איך האב קעמערע אויף מיין טעלעפאן געכאפט אפאר קלאוס אפס, וויפיל האב איך געהאט פֿיר קלאוס אפס, מען האט אלעס געזען, ס'געווען אביסל פארהויכט פון די רויעך און די שוויץ אבער מען האט אלעס געזען, מען האט געזען ווי יענער שטופט פון הינטן, מען האט אלעס געזען, נאכדעם גיי איך צו כ'שריי הויך אויף דעם איד, איר ווייסט וואס איר טוט איז די גרעסטע עבירה וואס ס'איז דא אין די תורה, ס'איז נישט די ערשטע, מספר אונא וואן, דאס איז די גרעסטע עבירה משכב זכר. האט ער גענומען אזא בעזעמל וואס ער האט געמאכט, ער האט זיך געקראצט מיט דעם, און ער האט מיר געגעבן א שמיץ אריין אז ס'איז געגאנגען א רויעך. נו שוין. איז איך פרעג דעם יונגל, יונגל, דאס איז דיין זיידע? זאגט ער, ניין. ער האט גענומען צו וויינען, איך וויל, איך האב גענומען א דוש אינדרויסן, האט מיך אריינגעשלעפט דא. שוין. קיצור, און דער איד האט זיך שוין דערשראקן פון מיר, געזען איך בין נישט קיין דערשראקענער. פרעג איך דעם יונגעלע, זאג מיר מיין טייער קינד, דו האסט א טעלעפאן אינדערהיים? זאגט ער, יא. איך זאג, געב מיר דיין נאמבער. און איך גיי, איך נעם מיט מיין טעלעפאן און איך קאל גראד אן זיין טאטע, איך זאג אים, קומט אריבער, ס'איז א האלבע שעה צום זמן, אבער ס'איז פיקוח נפש, איינער האט געשטופט אייער זון אין די מחילה און ער קען זיין פארסמ'ט. זאגט ער, איר ווייסט, איך קום גערן אים נעמען, אבער איך קען, און שוין, ער קומט אים נעמען און איך ווארט אויף אים. זאגט ער איך קען אים אבער ניט נעמען אין שפיטאל יעצט ווייל עס איז צען מינוט צו שבת, זאג איך מאכט ס'איז נישטא קיין שבת היינט, דער אייבערשטער האט ארויסגערוקט די זיבן טעג, היינט געפאלט דינסטאג, זאגט ער איר זענט משוגע, זאג איך משוגע זענט איר, נעמט אים אריין ווען נישט טראג איך אים אריין אין שפיטאל, בקיצור איך האב מסביר געווען אז טאמער גייסטו אהיים און ער איז קראנק איז שטארבט ער. שוין ער האט מיך פארשטאנען, ער איז געגאנגען אין שפיטאל מיט אים, און ער איז געווען גוט גוט גוט אנגעפויזענט, אנגעשמירט, זאגט דער דאקטער, פוי. פארשטייסט, עס קומט דאך דאך, עס קומט דאך ארויס גדולים אויך ווען מען שטופט אים אריין, און ער האט עס צעווישט דארטן, פארשטייסט, ער האט זיך דאך ענדזשויעט, העהעהעהע. יא, סי. דיף, האסט געהערט פון אזא קראנקייט סי. דיף, עניוועי, עס איז נישט וויכטיג, איז למעשה. ס'איז אן אומגליק און מ'האט ברוך השם געראטעוועט דאס קינד, יא ברוך השם. עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן, און מ'האט דעמאלטס האט מען אפגעשפארט דעם שוויץ און מ'האט עס צוריק נאכדעם געעפענט, ס'נישט קיין חילוק און מאיר איז געשטארבן און דער אנדערער מורה ראה ר' משה האלבערשטאם האט מען עס צוריק געעפענט האט מען, דער אנדערער, דער אומאן הייסט ער כ'ווייס ער הייסט ווייל איך געדענק אפילו נישט ווער ס'איז געווען דער דריטער כ'מיין אז אומאן נישט קיין חילוק איז און וואס האט דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם ר' יוסף? דער רבי האט אים דאך צוגעזאגט ער גייט האבן קינדער, דער בבא סאלי האט ער געהאט דריי קינדער, שטעל דיך פאר, איין זון צוויי טעכטער, ביידע טעכטער לעבן, די זון איז נעבעך געשטארבן, די פסל'ע מקווה נעבעך, דאס האט אים דער'הרג'עט, ער איז נישט געווען שולדיג, ער האט מקרב געווען קינדער צו די אידישע טעכטער צו די מקווה, עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס, איז. יעדעס מאל וואס ס'געשעט אזא זאך דארף מען אים נעמען גראד אין שפיטאל, כ'בין געווען די ערשטע וואך, די צווייטע וואך בין איך געווען אין בית וגן וועגן די מקווה וואס כ'האב דארט געבויעט, בין איך געווען דארט, איז וואס איז געשען איז אז ס'קומט צו מיר צו איינער אזא הויעכער א שיינער אמעריקאנער יונגערמאן, ער וואוינט אין בית וגן. ער האט מיר געזאגט ער האט געדארפט ווערן הויז בחור ביים רעבן, ביי די רעבעצן, ער האט צוגעקוקט וואס פאר א ועבדו תירוש כסף ועס גילולים עץ ואבן האט ער זיך אפגעלאזט דערפון, די רעבעצן האט איהם גערופן ער גייט ווערן דער נעקסטער הויז בחור געלערנט אין סאטמאר דא אין אמעריקע, כ'דענק אפילו נישט יעצט וויאזוי ער האט געהייסן. זאגט רבי נחום ס'איז זייער גוט אז איר זענט דא אויף שבת, פרעג איך וואס איז געשען, זאגט ער איר ווייסט דאך אז איר זענט עוסק, דא דער בעסטער בחור געווען אין ישיבה פערצן א האלב יאר אלט און ער איז נישט אויפגעשטאנען נעכטן צום דאווענען און היינט אינפרי שבת אינפרי נישט אויפגעשטאנען, זאג אים ביסט משוגע? מען האט אים גערעיפ'ט אין א מקווה נעם אים שוין אין שפיטאל, זאגט ער נחום דו ווייסט ס'היינט שבת, זאג איך איך ווייס נישט ס'היינט שבת, איך האב נישט געוואוסט, זאג איך גיי שוין נעם אים אין שפיטאל ווייל ווען נישט. גיי איך אים טראגן אין שפיטאל. די מעשה איז געווען, ער איז נישט געווען די טאטע פונעם קינד, ער איז נאר דא א טוער אין בית וגן. איז למעשה האט ער מיך געפאלגט און ער האט באשטעלט א טעקסי און די טעקסי האט אים אריינגעטראגן אין שפיטאל. כ'וויל אייך פרעגן ווי לאנג קלערט איר האט מען אים געהאלטן אין שפיטאל צו געבן טיפולים? א טאג? א וואך? א חודש? ניין. פיר חדשים איז ער געווען אין משוגעים הויז, מ'האט אים געגעבן העווי מעדיקעישן, מ'האט אים ארויסגעלאזט מיט מעדיקעישן. ווייסט וואס דארטן גייט פאר ווען מען טוט אן אזא זאך מיט א קינד? ס'איז די ענדע פון די ווארלד. סאו עניוועי האט ער מיר מורא'דיג באדאנקט אז איך בין געקומען דארט אויף שבת ווייל אזוי האט מען געקענט זיך מטפל זיין מיט דעם קינד. סאו בקיצור יעצט האט מען געכאפט א יונגל און מ'האט אים געהאלטן א שעה און מ'האט אים, זעהט אויס, געפאלאוט יעדן טאג אין חדר, און מ'האט אים געהאלטן א שעה, און מ'האט אים געטראפן. שמירה צו ווער האט אים געטראפן, נישט קיין חילוק. האב איך קודם אפגעקאלט גראד מ'זאל אים שיקן אין א ש. אין א האספיטאל, מ'זאל אים באקוקן, מ'זאל אים אויסטשעקן צו ער האט נישט קיין אויפגעריסענע מחילה. ס'איז אזוי ווי א פרוי וואס האט דם בתולה, וואס האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט קיינעם, קומט אויף איינמאל מיט א גרויסע כלי, שטופט אריין, ס'נישט דא קיין לאך דארטן, ס'איז צוגעמאכט. דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט מען זאל קענען זעהן צו מען איז א בתולה צו נישט, איינמאל אז דו לעכערסט עס דורך איז עס דורכגעלעכערט, די זעלבע מיט דעם קינד'ס מחילה'לע, עניוועי וואס געשעהט ווען דו גייסט אריין אין די פרוי'ס לאך, ס'הייבט אהן צו בלוטן, ס'טוט איר וויי, די זעלבע מיט דעם קינד'ס מחילה, עניוועי דער סוף איז געווען איז האב איך געלאזט דארט רעדן דרשות, ס'איז געווען א מחיה מיט מיר דארט, פרעגטס נישט, עניוועי. איז וואס איך וויל ענק דערוועגן זאגן אז מ'האט געכאפט אזא קינד איז איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך ווי די שומרים זאלן ארויס געבן ווער דאס איז געווען דער נואף זיי האבן אים איך האב געזען א פיקטשער פון אים פון די בעק דער מענטש קען זיך דאך דרייען ווייטער. היינט מיט די אלע פארשטינקענע געזעצן מיט די אלע לינקע חברה, מארגן גייט ער כאפן נאך א קינד. נאר וואס, אונז האבן נאך נישט מיט וועם צום טיש צו גיין. נאך אלע נעבעך ביטער ביטער פארזינקען מיט די בהמה'שע חברה מיט די סאקמערע קאקמערע און מיט די אין די שטאט און און און אהער און אהין און מען דארף רחמנות האבן אויפן נואף. פארוואס זאלסטו רחמנות האבן אויפן נואף? דער נואף איז א גראון אפ, הי נאו וואט הי איז דואינג. ס'הייסט. עניוועי, ס'עט ענק גארנישט העלפן רבותי, איך זאג ענק קלאר ס'עט ענק גארנישט העלפן. אונז מיר עס איבערנעמען, און דער סוף גייט זיין ס'עטס אלע גיין אין די תפיסות. נאר. אונז זאל מיר יעצט געבן פאר די שומרים פאר די שמירה קרעדיט פאר דעם? נא. אז זיי האבן נישט ארויסגעגעבן ווער יענער איז און יעדער ווייסט נישט ווער ס'איז, נישט דא וואס צו רעדן, ס'קומט זיך זיי נישט קיין קרעדיט. זענען דר'ערד-ליגערס און דעטס איט. יעצט, איך בין געווען אוט אוו טאון אויף א טאג וועגן מקווה'ס. אוט אוו טאון מיין איך אין ניו יארק סטעיט, ווייל ווי נישט קען איך נישט פארן כ'וויל נישט דארפן גיין אין קווארענטין דא און דארט איז. בקיצור, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, כ'האב ענק געזאגט פאר איך בין אוועקגעפארן וועגן די מעשה, אבער יעצט איז עס ארויסגעקומען מער באריכות. א ניין און צוואנציג יעריגער מענטש פון ברוקלין האט געקידנעפט א עלף יעריג מיידעלע וואס איז געשטאנען ביים באס סטאפ און געווארט אויפן באס צו גיין אין דעי קעמפ, וויאזוי האט ער איר אבדאקטעד, ווייל ער האט איר איינגערעדט אז איר מאמע האט אנגערופן אז זי וויל עפעס געבן פארן מיידעלע און דאס מיידעלע זאל קומען מיט אים, און אזוי האט ער זי אריינגעשלעפט צו זיך אין שטוב, און דאס קינד האט נעבעך געגלייבט, א עלף יעריג קינד, און נעבעך געגאנגען, און ער האט אריינגענומען דאס קינד צו זיך אין בעדרום אריין, און וואס ער האט געוואלט טון איז, ער האט געוואלט זען צו זי האט א באני רעביט, איך ווייס וואס ער האט געוואלט זען, משוגע מטורף צום טויט. און זי איז שוין געווען ביי אים אין בעדרום, און שטעל דיר פאר זיין מאמע, דער וואס האט געקידנעפט דאס קינד, זיין מאמע האט געזעהן אז דא דרייט זיך א פרעמד קינד, און זעהט אויס זי קען איר זוהן, אדער אז ער איז א סעקס פריק אדער ער איז אביסל משוגע, איז זי געגאנגען, זי האט עס איבערגעגעבן פאר די אטאריטיס. יעצט, דער חזר הייסט ברוך לעפפ, LAPP, לעפפ, ער איז נײַן און צוואַנציק יאר אלט און מ'האט אים טאקע איינגעזעצט דינסטיג ווייל די אייגענע מאמע האט מיטגעארבעט, שטעל דיר פאר, קען זיין ער האט זי גערעיפט און קען זיין ער וואלט זי גערעיפט, די מאמע האט מיטגעארבעט און זי האט עס ארויסגעגעבן, ס'איז אנבעליוועבל. איז למעשה דאס איז געשען אויפן קארנער פון בעי פארקוועי, דאס איז די גרויסע גאס בעי פארקוועי און סעווענטי סעווענטה סטריט, דאס איז אין בענסענהורסט, יעצט ער האט גענומען דאס מיידל צו זיך אין בעדרום און ער איז געשטאנען מיט זיין רוקן קעגן די טיר אז. טאמער זי'ט וועלן ארויסגיין אדער איינער וועט וועלן אריינקומען זאל מען נישט קענען. דאס איז געווען די קרימינעל קאמפלעינט. וואס נאך ער האט דארט געטון? אז מ'האט דאך מורא פאר די מעדזשיק ווארד. דו ווייסט נאך די מעדזשיק ווארד? כ'האב שוין פארגעסן וויאזוי די מעדזשיק ווארד הייסט. די מעדזשיק ווארד הייסט שידוכים. יעצט, אין דעם ניו יארק פאוסט איז געשטאנען אז די מאמע איז געקומען זוכן דאס מיידל, זי האט איר געוואלט זאגן אז די באס קומט אביסל שפעט היינט, און זי האט געזען אז דאס מיידעלע איז נישט דארט. און אין די וואס איז נייעס איז געשטאנען אז די דעי קעמפ האט אנגעקאלט די מאמען אז דיין קינד איז נישט אנגעקומען היינט אין דעי קעמפ, יעצט שמירה איז געווען די די וואס האבן איהר געזוכט נאר שומרים האט זיך געוואלט אריינשטופן די נאז, יעצט די עיקר האט זיך געפארעט, איז געווען שמירה, זיי האבן אויך געמאכט זיכער אז מען פיקט אויף די מענטש וואס האט געקידנעפט די קינד און מען האט אים איינגעזעצט. יעצט אין ישיבה ווארלד ניוז איז געשטאנען אז מען האט זי געטראפן ביי אים אינדערהיים. און אין וואס איז נייעס איז געשטאנען אז מען האט זי געטראפן אין די לאבי פונעם הויז און זי האט געוויינט, יעצט די נייעס האט נישט געזאגט אז שמירה האט זי געטראפן אבער באמת שמירה האט זי געטראפן און מען זעהט פיקטשערס אויכעט אז שמירה האט זיך געזארגט און זיי האבן געטון אלעס וואס מען האט געדארפט, אבער געקומען געבן סטעיטמענטס איז געקומען די שומרים. יעצט די מיידל האט געזאגט אז זי קען דעם מענטש ווייל ער איז א שכן דארטן ער וואוינט אקראס די סטריט, ס'אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, יעצט זאגן זאגן זיי אז זי איז געווען אן. אנהארמד, אזוי זאגט די שומרים וואלענטיר האט געזאגט פאר די פאוסט. יעצט, יעצט קענסט דאך אונזער עולם, יא, מען האט געזאגט אז אלעס געווען גוט, וואס? קיצור, איך האב דעמאלטס גראד אנגעקאלט, איך האב געזאגט אויכעט אויפן האטליין מען דארף שוין גיין אין האספיטל אליין, עניוועי, מען האט זי גראד גענומען צו די האספיטל, ס'איז דארטן דא נישט ווייט קאוני איילענד האספיטל, פאר איוועליועישן. וואס מען האט דארט געטראפן, כ'ווייס נישט. יעצט, דער מענטש לעבט, האט מען אים געטשארדזשט מיט קידנעפינג אין סעקאנד דעגרי, אינדעינדזשערינג די וועלפעיר אוו א טשיילד, און אנלאפול אימפריזענמענט. מען האט אים ארויסגעלאזט אויף צוויי הונדערט טויזנט דאלער א באנד, נאכדעם וואס מען האט אים ארויסגעלאזט פונעם ברוקלין קרימינאל קאורט מיטוואך. יעצט דער לב דארף צוריקקומען מאנטאג. איך ווייס נישט פונקטליך צו היינט ווייל ס'איז דא קאראונע, ווייל ס'איז דא סאושעל דיסטענסינג, צו מען לאזט יעדן אריין צו נישט, אבער ווען איינער האט ווי מען זאגט ע.

ער שיקט זיי אפ מען זאל וואטשן די קינדער, מען שטעלט זיי ארויף אויפן באס, ווייל ביז זי נישט אויפן באס ווייסטו גארנישט, דו קענסט קיינמאל נישט וויסן וואס ס'גייט פאר, און עט די ענד אוו די דעי איז עס דיינע קינדערלעך, סאו בי ווערי קערפול, מען קען קיינעם נישט טראסטן, איך וויל טאקע זאגן יעדן איינעם, עטס מופטס אריין אין הייזער, מען צאלט גרויס געלט פאר די הייזער מיט אלעם, ווייסט עטס דען ווער ס'איז אייער נעיבער? ווייסט עטס וואסערע א חזיר ער איז? עטס ווייסט ווען דער ווייס, דער לעזער קעסטענבוים'ס נעפיו ווייס, האט אריינגעמופט דא אין אן אפארטמענט אין א הויז, עטס ווייסט ווען די נעיבערס זענען געוואויר געווארן, זיי האבן אוועקגעמופט, זיי האבן איבערגעלאזט דאס הויז, זיי האבן איבערגעלאזט די אפארטמענט, זיי האבן מורא געהאט פון דעם חזיר, איך האב געהאלטן אין איין זאגן אויפן האטליין ער איז דער חזיר און ער טאטשט אן דיינע קינדער, דעי ווער סקעירד, און נישט יעדעס מאל, איך קום נישט אן צו יעדן, איך קען נישט יעדן, און אסאך מאל סטרייקט

מארגן האף איך אז יעדער וועט שוין אנהייבן צו באקומען א טעלעפאן קאל זאגן פון היינט נאר אן די שוגער ענד האני איז אווער דעטס איט נאו מאר שוגער דעדיס איז פרעגט מען וויאזוי גייט מען צאלן האבן זיי געזאגט זאלן זיי גיין אויף וועלפעיר פארשטייסט יעדער וואוינט זיך אין צוויי דריי פיר הונדערט טויזענט דאלערדיגע הייזער מען דרייווט זיך קעדילעקס מען גייט אויף וועלפעיר עטס וועטס אויסזעהן אזוי ווי די קאשויער רב'ס אייניקלעך די דריי זע פיר זעהן אויס די אבראהמס ס'גייט מער נישט די אלע בולשיט גייט זיך ענדיגן יעצט איך האב ענק שוין געזאגט. איך האב נישט קיין שום פראבלעם אז עטס מאכטס געלט, איך האב נישט קיין פראבלעם אז עטס גנב'טס געלט, כ'האב ענק אייביג געזאגט די קינדער מוזן זיין סעיף, וואס האט עטס געטון? עטס האטס געמאכט ליצי לצנות פון מיר? עטס האטס מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען? שוין פופצן יאר וואס איך וואנדער, גייטס אלע אין דר'ערד, איך האב מיט ענק גארנישט, עטס מיך רופן א מסור? סא קען מען אויפשרייבן אויף מיין מצבה א מסור אויכעט, קענסט קענסט טון היינט וואס דו ווילסט, ס'איז א פרייע וועלט, קענסט זיך שטעלן אויפן קאפ און קענסט טון וואס דו ווילסט. דעטס איט, איך האב נישט קיין מורא, סטיקס ענד סטאונס וויל ברעיק מיי באונס ענד נעימס וויל נעווער הארם מי, שטייסט? זאליגער איז אינגאנצן אנגעפישט, הע הע הע, ער זאגט אז נחום ראזענבערג ברעכט אים אונטער, נחום ראזענבערג? ער הארגעט מיך, איך הארגען אים, איך הארגען אים גארנישט, ער הארגעט זיך אליינס, זיי זענען געגאנגען, זיי האבן געוואלט אז דער רב פון מאנטריאל זאל זאגן ביים רבי'נס יארצייט, ער זאל זאגן אז די האטליינס זאל מען נישט אויסהערן, אבער זיי האבן געצילט אויף מיינע, זיי האבן אים געזאגט צו צילן אויף מיינע, און נאמאל האבן זיי אים געזאגט ער זאל צולייגן אז ס'איז פיל מיט מניוולת. האט ער געזאגט דאס וועל איך נישט טון, ער האט מציל געווען א בחור ביי מיר אין די ישיבה דא, דעם מארגנשטערן, ווייסט איר דעם אפגעפליקטן בהמה מארגנשטערן, ער איז געווען א רב איז ער געווען, ער האט זיך גערופן שאמשאנער שאמשאנער רב מאמאמאמאמאמ מאשר מאשר, משוגענער וואס ער איז, כ'האב געראטעוועט זיין זון, דער קעכער האט אים געוואלט געבן אין סאטמאר ישיבה אין מאנטריאל, ער האט אים געבעטן געב מיר נאך א עקסטערע פארשען פלייש, ס'איז געווען נאכן סאפער, זאגט ער וועסט מיר געבן דעם פיפיק, קענסט דיך קומען שפילן מיט מיר, וועל איך דיר געבן, און יענער איז א א ירא שמים,

פליקטע בהמה, און ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם, זיין זוהן וואלט געווען א דראגי אין די גאס, א דראג עדיקט, סא האט משה מנחם געזאגט אנטשולדיגט, ווילט איר כ'זאל זאגן ס'איז מנוולות דאס קען איך נישט, איך ווייס ער האט אלץ געהאלטן דערפון, בחורים האבן מיר געהאלטן אין איין זאגן, כ'האב נישט געוואוסט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אז יא, מ'דארף אויסהערן נחום ראזנבערג'ס האטליין, ער קען אזוי נישט רעדן, ער איז א ראש ישיבה, אבער אזוי ווי מ'רעדט הערטס אים אויס, ער ווייסט וואס ער רעדט, ער איז נישט קיין. נאריש יונגעל, האט ער געזאגט, טאמער ווילט איר אז כ'זאל זאגן אז ס'איז מנוולות, נעמטס מיך ארויס פון דעם גאנצן, איך רעד גארנישט וועגן דעם ענין. האבן זיי נישט געהאט קיין ברירה, שרייט זלמן לייב, איך ברעך אים אונטער, זאג, דו שייגעץ טמא, דו זלמן לייב, דו לא קרא ולא שנה ניק, איך וויל דיך עפעס פרעגן, איך רייס דיך אונטער? וואס ביסטו געגאנגען אונטערשרייבן אויף מיר? דעמאלטס האסטו נישט געהאלטן אז דו רייסט מיך אונטער? וואס וואס מיינט סאטמער? זיי זענען עפעס גאד'ס גיפט טו ערט? וואט די וואט קאמס אראונד גאוס אראונד, וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, יו וויל געט איט בעק אין יור פעיס. עפעס א באנטש אוו משוגעים, עניוועי ס'גייט מיר נישט זיין קיין וואוטשערס, גייטס ענק זעהן אנדערע וועגן וויאזוי צו באצאלן און דעטס איט. יעצט די ישיבות וואס האבן נישט גענומען די פראגרעמס און די אלע טמא'נע געלטער, זיי וועלן זיין די געווינערס, ווייל זיי האבן זיך ווי מען זאגט גענומען דעם אייבערשטן אין קאנסידערעישן, און זאלי מיט די אנדערע שקצים האבן נישט גענומען. א גוטן שבת און נאטס אלע א פרייליכן שבת און בעטס ענק אויס א גוטן און א גליקליכן יאר.